א גוטן ערב שבת קודש, פרשת תולדות, תולדות, דא הייבט זיך אן וויאזוי ס'בויעט זיך כלל ישראל, ווייל דער אמת איז כי ביצחק יקרא לך זרע, ווען נישט טענה'ן דאך די אראבער זענען אויך אייניקלעך פון אברהם אבינו, איך בין אמאל געווען ביי די מערת המכפילה און געווען אין חברון דארט ביי קוקן ס'איז דא א קוואל, צו יענע קוואל הייסט אז די מאמע שרה האט זיך דארטן געטובל'ט. ס'איז דא אין זוהר הקדוש איז דא אז מען מיינט אז אברהם אבינו האט אריינגענומען יעדן אורח, קום אריין, זוהר הקדוש זאגט מורא'דיגע סודות, ס'איז געווען דארטן א בוים, און דער בוים האט געהאט די צווייגן וואס זענען געווען אראפגעבויגן, דו האסט נישט געקענט צוקומען צו אברהם אבינו'ס אוהל, טאמער מ'האט זיך געפירט בקדושה, מ'האט אויף זיך מקבל געווען עם אלוקי אברהם, גענומען דעם גאט פון אברהם אויף זיך, און מ'האט זיך גע'טובל'ט אין דעם קוואל. און ווען מ'האט אמת'דיג תשובה געטון פלעגט זיך אויפהייבן די צווייגן פונעם בוים, האט אברהם אבינו געוואוסט אז אים מוז ער אריינלאזן, אים מעג ער אריינלאזן און מיט אים, אים קען ער אריינלאזן און מיט אים וועט ער קענען אנהייבן תורה און מצוות. ס'איז נישט געווען סתם עפעס אזא open house ווי מ'זאגט עס, אזוי ווי ס'איז דא למשל, חבד האט אויכעט אן open house איבעראל, איך בעט זיי שוין לאנג זאלן צומאכן די האוז, ס'איז דא יעצט איינער, דער הרב אברהם גליק, דער הויפט רב פון סידני אויסטראליע, ער האט שוין מודה געווען אז ער האט געוויסט, מען לייגט אויף אים גרויס פרעשור, ער האט שוין מודה געווען ער האט געוויסט אלע סעקשועל אביוז וואס ס'גייט פאר, און ס'האלט דארט אז דער הויפט רב היינט האט געהערט טעסטעמאני ווי דער הרב אברהם גליק זאגט יא ער האט געוויסט אלעס און ער וויל אים יעצט ארויסווארפן, ס'האט זיך געטוישט. און דער רב גראדע, דער וואס האט מיך גערופן, ער איז א ברודער מיט דעם גרויסן מולטי מולטי מיליאנער לשעבר, קען זיין ער נאך היינט אויכעט, וואס ער האט געגעבן זייער אסאך צדקה איבער די גאנצע וועלט, ער הייסט מיסטער גוטניק, זיין ברודער איז דארט א רב. ברודער האט מיך גערופן צו מאכן די מקווה, און דארט האב איך געזאגט די דרשה וואס האט אלעס אנגערייצט, און ער איז געווען אזוי צופרידן פון מיר אין די מקווה, ווייל ער האט געהאט דארטן אן אלטע מקווה אויכעט, איך האב אים געוויזן קלייניקייטן וואס מען דארף מאכן ס'זאל ווערן מהודר מאוד, ער איז מורא'דיג נתפעל געווארן, איז למעשה האט ער זיך צוגעשטעלט אויף מיין זייט, ווייל איך האב אים געזאגט, ליסן, די טשילדערן העוו טו בי סעיף. סאו ברוך השם ס'פארט שוין זייער גוט. עניוועי ס'דא גרויסע טשעינדזשעס, קען זיין אז מ'וועט הייסן דעם גרויסן רב הרב אברהם גליק אז ער זאל מוז ארויסגיין לאק סטאק און בערל. סאו עניוועי, צוריק קומען דא צו אונז, איך ווייס אז דער רבי האט געזאגט, דער רבי ר' מנחם מענדל האט געזאגט מ'זאל יעדן מקרב זיין, אבער אונז געפין מיר אויכעט ביי לוט און אברהם, און כאטשיג לוט איז געווען א נעפיו פון אברהם און ער האט אים נישט געוואלט פארלירן ווייל די ניצוץ פון משיח איז געווען ביי אים, און דעסטוועגן דאך האט ער אים געזאגט אזוי ולא יכלו לשבת יחדיו, זיי האבן נישט געקענט זיצן אינאיינעם שבת, שבת קודש איז געווען אנדערש ביי אברהם אבינו ווי ביי לוט, און ס'שטייט אויך. טאמער דו'סט גיין רעכטס וועל איך גיין לינקס, מען דארף נאר האלטן אן איי און פקיחה. יעצט וואס איך מיין צו זאגן איז, מען נעמט אריין יעדן אין א בית חבד, ס'דא אזויפיל נואפים, ס'יעצט דא נאך איינער א גרויסער ביליאנער וואס האט געגעבן שווערע ביליאנס אוו דאלערס פאר חבד, ער איז ארידזשינעלי א ראמענעשטע פון ראמעניע, און ער איז אינוואלווד יעצט. אין טשיילד פארנאגרעפי פון איסטערן יוראפ, און ס'איז זייער נישט גוט, קוים האט מען אים געגעבן איך געדענק נישט וויפיל זיבן יאר צו וויפיל תפיסה, ס'מאכט זייער א שלעכטן רושם פאר חבד, יו העוו טו העוו א קלין האוז. סאו אברהם אבינו האט אויך געהאט האט יעדן אריינגענומען א נעכטיגן טאג, אין זוהר הקדוש שטייט נאר ווער ס'האט אויף זיך מקבל געווען צו זיין א איד, און וויאזוי האט עס אברהם אבינו געוואוסט? זיך געטובל'ט מיט די מקווה און די בלעטער פונעם בוים האבן זיך אויפגעהויבט. עניוועי, ס'איז געווען א תמר, א טייטלבוים, ס'האט דארטן רעאגירט. סאו. בין איך געווען א שטיק צייט צוריק אין חברון און געגאנגען זען די קוואל פון שרה אמנו. כ'האב אויך געוואלט קויפן א דירה אין חברון, דעמאלטס ווען מ'האט מיך געלייגט אין חרם האב איך געקלערט דארט וועל איך וואוינען כ'האב מיך אויך גע'טובל'ט אין די קוואל פון שרה אמנו, כ'האב מורא געהאט ס'זאל ארויסקומען שלענג, אבער כ'האב געזען אן אנדערער האט זיך אויך גע'טובל'ט, דערבין איך האב מיך אויך שוין גע'טובל'ט. ווייל אין די אראדים פון אלטע קוועלער זיצן שלענג. די פנים דאס איז אין חברון ביי די מערת המכפילה. יעצט בין איך אריין נאכדעם צו די מערת המכפילה אבער נישט אינעווענדיג ווייל אינעווענדיג איז א קירכע האב איך נישט ליב אריינצוגיין אבער כ'בין געגאנגען מען זאל קענען דאווענען דארטן מנחה ס'איז דארט דא סטעפס וואס דארט פלעגט מען דאווענען האב איך געזען דארטן איז דא די אראבער טיילן ליטעראַטור אויף ענגליש. ענגליש קען איך דאָך ליינען, האָב איך עס געליינט. איז אַרויסגענומען אַ חלק פֿון זייערע תּפֿילה, וואָס אין דער תּפֿילה שטייט, רבונו של עולם, זאָלסט געדענקען. אברהם אבינו האט געהאט צוויי זין, איינער האט געהייסן יצחק און איינער האט געהייסן ישמעאל, דעם טאג וואס מען האט געמל'עט. יצחק'ן האט מען געמל'עט ישמעאל אויך, יצחק איז געווען אכט טאג אלט, און ישמעאל איז געווען דרייצן יאר, ער איז געווען גרויס און ער וואלט ווען געקענט מוחה זיין. ביי וועם איז א גרעסערע נסיון אז ער זאל זיך לאזן מל'ען, ביי יצחק צו ביי ישמעאל? זיכער ביי ישמעאל. ער איז געווען גרויס, ער האט געקענט זאגן דעם טאטן נאו וועי, ס'גייט מיר וויי טוהן. מען האט גענומען א יונגל פון אכט טאג, יצחק, און מען האט אים גע'מל'עט. וואס האט ער דען געוואוסט? ער האט נישט געוואוסט גארנישט. איז בעט מען דיך רבונו של עולם, געדענק די ברית מילה פון ישמעאל. אז דאס איז זייער תפילה. און נאכדעם שעלטן זיי צאם כלל ישראל און אזוי ווייטער, יעצט שטייט אין זוהר הקדוש און ס'ווערט געברענגט אין מדרש, כ'וועל נאך רעדן פון דעם מדרש, כ'רעד דאך יעצט לעצטנס אביסל דברי תורה, ווערט געברענגט אז די גאנצע עקידת יצחק איז ארויסגעקומען פון דעם ווייל דער שטן האט געטענה'ט יא הע הע ישמעאל איז געמל'עט געווארן ווען ער איז שוין געווען גרויס און יצחק איז נאך געווען קליין, האט דער אייבערשטער געזאגט. אז אברהם אבינו איז אזא גרויסער צדיק און יצחק אבינו אויכעט א גרויסער צדיק אפילו ווען כ'וועל הייסן נישט נאר מען זאל שניידן אין אן אות ברית קודש און ער עט בלייבן לעבן עט ער מיך פאלגן נאר אפילו כ'זאל אים הייסן מ'זאל אים שעכטן פאר מיר עט ער עס אויך טון האט דער שטן געזאגט אויך לאמיך זען אזוי האט דער שטן מקטרג געווען. למעשה האט סיי אברהם אבינו און סיי יצחק מעמד געווען בנסיון, סאו במילא האבן זיי נישט קיין שום מין טענה. שטייט אבער אין זוהר הקדוש אז אין דעם זכות וואס ישמעאל האט זיך געמל'עט, ווען ער איז געווען גרויס האט אים דער אייבערשטער געגעבן ארץ ישראל אויף זעכצן הונדערט יאר, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש. יעצט אויסער דעם וואס אונזער הייליגער רבי האט אונז געלערנט אז מען טאר נישט חלילה עולה זיין אויף ארץ ישראל שלא יעלה לחומה שלא ימרדו באומות שלא ידחקו את הקיץ דאס איז דאך די שלש שביעות אויסער דעם איז דא נאך א טעם פארוואס אונז טאר מען נישט צונעמען ארץ ישראל פון די ישמעאלים. ווייל דער אייבערשטער האט עס זיי יעצט געגעבן, ס'איז זייער צייט, ס'שפילט זייער מזל, און דאס איז ווייל ישמעאל האט זיך געמל'עט ווען ער איז שוין געווען גרויס, דער אייבערשטער איז נישט מקפח שכר כל בריה. למעשה אז אונז צע צעלייגן מיר די זאך זעהן מיר אונז אז ישמעאל רעגירט אויף ארץ ישראל, כאטשיג אונז האמיר עפעס א שטיקל מדינה'לע, מ'האמיר א כנסת, מ'מאכט וואלן, ס'גארנישט, ליידער ס'גארנישט, ס'יעצט ווידער געווען מ'האט געשטאכן פינעף אידן ס'דא זעקס און צוואנציג יסומים מיט יסומות און ס'דא פינעף אלמנות געבליבן ס'איז אין לך יום ס'נישט דא א טאג וואס ס'נישט דא אין ארץ ישראל פראבלעמען פאריגע וואך סוף וואך איז אויך געווען פראבלעמען מ'איז אריין געפארן אינמיטן ווי מענטשן זענען געשטאנען ס'געהארגעט געווארן דא מענטשן דארט מענטשן יעצט די גאנצע וועלט איז געווארן אנטיסעמיטן קעגן אידן, און ס'הייבט אן ארויסצוקומען, מען האט שוין נישט קיין מורא אפן צו זאגן אנטיסעמייט סטעיטמענטס, ס'איז שוין נישט די צייטן וואס מען קען קאנטראלירן יעדנס מויל, זיי סטראשען יעצט אז זיי גייען אריינפארן ערגעץ אין אמעריקע מאכן אזא דעמידזש, לויט ווי מען פארשטייט זאגט מען די עם טי עי וועט זיין אינוואלווד, א ברידזש וועט אראפפליען, א טונעל, עפעס וועט זיין מורא'דיג, מען האט די וואך אריינגעשטופט א מענטש אין טרעין, גארנישט. ער האט גארנישט געבאדערט קיינעם, געשטאנען מיט זיין ווייב און ער האט גערעדט, מ'האט אים אריינגעשטופט אין טרעין און ער איז געהארגעט געווארן. יענער איז נישט געווען קיין איד, נאר ס'איז שוין יצא הקצף אויף אלעמען. ס'איז געווען א אן אמורא האט געזאגט משיח זאל קומען, נאר איך וויל נישט דעמאלטס דא זיין, דער רבי ברענגט עס צו אין ויואל משה, ס'וועט זיין אזויפיל מלחמות מיט צרות מיט רדיפות אז ס'איז נישט צום גלייבן. יעצט, אונז זעמער נישט פארלוירן ווייל אונז האבן נאך דעם קליינעם ספר וואס דוד מלך ישראל חי וקיים האט אונז איבערגעלאזט, ס'איז ספר תהלים, דער רוב פונעם דאווענען איז דאך געבויעט אויף תהלים, אויף דוד המלך'ס תפילות, שירי דוד עבדך, למעשה, שטאטס זאל מען זיך אריינלאזן אין די תהילים און מתפלל זיין אויף פארן אייבערשטן אויף די אלע צרות און מען זאל אנהייבן אביסל תשובה צו טון, איז פונקט פארקערט, אונז טוהן מיר גארנישט, אונז זעמיר ווייטער עוסק מיט אונזער רשעות, כ'על שפעטער רעדן אין ווייטערן באריכות, מ'האט אדורך געלאזט יעצט א געזעץ וואס קיינער האט נישט מוחה געווען, אז א מענטש וויל נישט לעבן ווייל ער האט צופיל פעין. איז אין ניו דזשערסי האט מען אדורך געלאזט דעם געזעץ אז מען מעג עס טוהן, מען מעג, דער דאקטער מעג אים הרג'נען, ס'גייט קומען א צייט ווען דאס וועט זיין די געזעץ פאר אלע קראנקע, כ'רעד דערפון באריכות, שטאטס יעדער זאל אפקאלן זיין אסעמבלימאן און זיין סטעיט סענעטער און זאגן אונז זעמער מוחה אונז זעמער אידן קיינעם אינטערעסירט נישט, אגודה איז געווען ביזי מיט זייער דינער, נאוואמינסקער רבי געווען ביזי אז. דער עולם זאל נישט האבן די אלע סמארטפאונס מיט די אלע תקשורת, מען זאל נישט קענען זען וואסארא רשעים די רבנים זענען, איך רעד בעט וועל א גאנצע אריכות באלד וועגן דעם אויכעט. מען האט געכאפט יעצט אז אין דייטשלאנד ווערט פארקויפט די לעצטע צוואנציג דרייסיג יאר נבילות וטריפות אין דעם כשר'ן רעסטאראנט און דעם כשר'ן בוטשער סטאר און אויף לופטהאנזא, ווער ס'איז געפארן מיט לופטהאנזא דארף זיך כשר'ן דעם בויך. ער האט געגעסן טרייף, ס'איז געווען אלעס טרייף, ס'האט געהאט א הכשר פון הרב רב קליין, ווער ס'געדענקט האב איך אייביג געזאגט מ'זאל נישט טאטשן רב קליינ'ס א הכשר, האט מיך יעדער געפרעגט פארוואס נישט, האב איך צו געזאגט. כ'האב געהאט אמאל א קרוב משפחה וואס איז ארויסגעגאנגען. מיט א שוחט פאר איר וואס ער שעכט פאר הרב קליין, זי איז געגאנגען מיט אים ווייל ער איז געווען א גרוש און זי איז געווען א גרושה, האבן זיי געוואלט טוען א שידוך, פרעגט זי אים, דו עסט פון דיין שחיטה? כ'מיין, ווייל צו שחיטה פעלט דאך נאך אויס צו זאלצן און אנדערע זאכן, זאגט ער, חס ושלום, ביי מיר איז עס נבילה טריפה, האט זי אים נישט געוואלט, האט זי געזאגט, ס'הייסט דו ביסט אזא היפאקריט? און ס'איז נישט געווארן פון דעם שידוך. אבער ער האט אפן געזאגט ער טאטשט עס נישט נבילה טריפה. פרעגט זי אים וואס? כ'מיין וויאזוי ארבעטסטו דארט ווען ס'ליסטעט זיך? איך בין אנגעשטעלט אין שעכטן און דאס איז וואס איך טו און ס'זאל זיין כשר. וויפיל טויזענטער טאנס ווערט צוגעלייגט טרייפות, דאס איז שוין נישט מיינע ביזנעס. און וויפיל ס'ווערט נישט געזאלצן ווי ס'דארף צו זיין, ס'ווערט אפגעשווענקט מיט אביסל, זיי פלעגן עס איינטונקען אזוי ווי אונז טונקט מען איין אין זאלץ וואסער דעם כרפס, אזוי פלעגן זיי איינטונקען די פליישן, און ס'ווייטער געפארן. יעצט דער רב, דער רב קליין, איז געווען אמאל אן ערליכער, כ'פנים נאר קיין רב אין דייטשלאנד קען ער אוודאי נישט זיין. ס'איז געווארן די שידוך פון די רבנות איז געווארן ווייל ער האט געשאפט פארן נאדווארנער רבי'ן אין בני ברק א גרויסן עושר ראזענטאל וואס איז געווען א מחלל שבת בפרהסיא האט ער געשאפט ער זאל אים בויען דעם גרויסן בילדינג דעמאלטס האט מען מוחה געווען קעגן דעם, ס'איז חילול שבת. נאר ווער מען לאכט דעם, ס'איז נאר אן אומגליק ווען דער אייבערשטער וועט צוריק לאכן צו אונז, אוי וועט עס זיין א ביטער געלעכטער. האט ער אים תמורת זה פארשאפט, אז אזוי ווי דער גרויסער מיליאנער איז נאך אין דייטשלאנד, זאל ער אים אריינרוקן אלס רב הראשי, ער קען אזוי זיין רב הראשי ווי פאפער רב וואלט געקענט זיין רב הראשי. פארוואס זאג איך פאפער רב? ווייל איך בין מורא'דיג ברוגז אויף אים. דאסקאלאוויטש וויינט אז זי וויל א גט און פאפער רב זאגט ס'פעלט נישט אויס ער קומט באלד ארויס און ער וועט ווייטער וואוינען מיט איר. פאפער רב, כ'וויל דיך פרעגן עפעס, ווען דיין רעבעצן זאל וויסן אז דו ביסט אונז צו געי, דו ביסט א משכב זכר'ניק, נישט אז דו ביסט, חס ושלום, מ'האט אויף דיר קיינמאל נישט געהאט א שלעכט ווארט, מ'האט געהאט אויף דיר אז דו ביסט א טיפש, אבער קיינער האט נישט געזאגט אז דו ביסט א משכב זכר'ניק. ביסט געווען א צוריקגעבליבן קינד וואס דו האסט געהאט טוטארס וואס האבן דיר צוגעהאלפן זאלסט פארשטיין אמר אביי און אמר רבא. און איך זאג עס וועגן דעם, נישט ווייל כ'האב עפעס קעגן דיר, נאר דו טארסט דיך נישט מישן אין אזאלכע זאכן. קודם זאלסטו נעמען א טוטאר און זאלסט פארשטיין וואס דאס הייסט א משכב זכר'ניק, און אז א פרוי עקלט זיך מיט אזא מענטש צו וואוינען. און דאסקאלאוויטש איז געווען א משכב זכר'ניק, ער האט אליין מודה געווען און יעדער ווייסט עס. נישט דא א מקווה וואס מ'האט אים נישט ארויסגעווארפן נאכדעם פאר איך האב נאך געפירט א מלחמה מיט אים איז שוין ארום געגאנגען בילדער אין אלע מקווה'ס מ'זאל אים נישט אריינלאזן ווייל ער איז א משכב זכור'ניק און ער איז א גנב. סאו פאפא רוף מיש דיך נישט אין זאכן וואס דו פארשטייסט נישט. ס'דא מ'בויט יעצט א בילדינג אויף בעדפארד עוועניו צו מ'בויט איבער די פאפא בילדינג אויף ווילסאן סטריט דארט מישסטו דיך אויכעט דו זאגסט פונקטליך וויאזוי מ'זאל בויען? פארשטייסט נישט פארשטייסטו נישט סאו סטעפ אוט. עניוועי, איז דארפסטו קודם וויסן אז ר' משה פיינשטיין זאגט אז א פרוי וואס האט געוואוינט מיט א מאן וואס ער איז א משכב זכר'ניק איז די קידושין בכלל נישט קיין קידושין זי מעג ארויסגיין וואוינען אן א גט ווייל דאס איז קידושי טעות ווייל א פרוי וואלט נישט איינגעגאנגען אויף אזא זאך ווען א פרוי ווערט געוואויר אז איר מאן האט געטשיט מיט אן אנדערע פרוי טראכט זי זאל זי אים איבערלאזן צו נישט. יא און אמאל קען זיין ס'איז שוין דא קינדער ס'דא געלט זי וועט אים נישט איבערלאזן. ביי משכב זכר'ניק ארבעט עס נישט זיי ווערן אזוי דיסקאסטעד און אזוי פארעקלט אז זיי לאזן גראד איבער דעי דאונט קעיר. און נאכדעם אז ער קען טון אזאלעכע שמוציגע תאוות קען ער דאך איר אייגענע קינדער אויכעט נעבעך אנפאטשקען. סאו אונז זעמער ביזי איינמישן. אונז זעמיר ביזי צו שפייען כביכול פארן אייבערשטן אין פנים, וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, געבאטן, זאגן מיר אונז, אונז ווילן מיר פונקט פארקערט. א מעשה מיטן ישמח משה, ישמח משה איז געווען א מעשה אז ער, מ'האט אים געוואלט נעמען רב אין איהעל, ווען מ'האט אים אויפגענומען האבן זיי אים געגעבן אַכצן פונקטן, די קהילה, ישמח משה איז דאך אבער נישט געווען קיין בטלן, זאגט ער פאר די קהילה פאר ראש הקהל קוק אהער דו געסט מיר אַכצן פונקטן איך פארשטיי מוזט דאך מיר איין פונקט נאכגעבן אז דו באקומסט די אַכצן פונקטן געב מיר כאטש נאך איין פונקט זאגט די קהילה פיין איין פונקט געבן מיר נאך פארן רב זאגט ער פיין אויב עטס געטס מיר נאך איין פונקט וויל איך ענק זאגן מיין פונקט איז אז אלע פונקטן זאלן זיין פונקט פארקערט דעטס אָל איין פונקט אלע פונקטן זאל זיין פונקט פארקערט.
און אזוי איז ישמח משה געווארן רב אין איהעל האט זיך נישט דערשראקן, א רב טאר זיך נישט דערשרעקן, איז למעשה, אונז האמיר מיטן אייבערשטן א געשעפט אז אלע פונקטן גייט זיין פונקט פארקערט ליידער, טרייפות פאליסעט מען פארן עולם, משכב זכור פייט מיר אונז אז ס'זאל ווייטער אנהאלטן, אגודת ישראל גרויסע לוחמים, פשי געוואלטיג מ'איז לוחם. אז ס'זאל בלייבן ווייטער. אבער דער מינסקער רבי גייט מאכן אז מ'זאל נישט געוואויר ווערן, טוט ער זייער פארדאמען אז יעדער מענטש נעמט א שטעלונג. כ'האב געוואלט פרעגן נאר דו מינסקער בהמה וואס דו ביסט. דער טאטע וואס ר'האט דעם זון אינדערהיים זיבן יאר ווייל מ'האט אים מאלעסטעד און ער איז ברעין דעמעדזשד, דער טאטע זאל אויך נישט אננעמען קיין שטעלונג, ער זאל זיצן אונטערן טיש און ער זאל נישט דערציילן קיינעם וואס ס'איז געווען. און ער זאל פאלגן די רבנים, אז מען זאל גיין צו די רבנים, צו די יוונים, זיינע רבנים זענען יוונים, ער זאל אויך זיצן שטיל, צו דזשאו דיענדזשעלאו'ס טאטע און מאמע זאלן אויך זיצן שטיל, מען האט אים מאלעסטעט אין פאיער מקווה, א רב האט אים מאלעסטעט, ער ווייסט נאך נישט וועלכער, ס'איז דא צוויי רבנים וואס ס'איז דא א חשד אויף זיי, איינס איז דער עלטערע ברודער און איינס איז דער יונגערער, איינער איז מופיע אלס פאיער רב און דער אנדערע איז מופיע אלס סאקאלענער רבינ'ס דיין אין סאקאלענד ער זאל זיי דער טאטע זאל אויך נישט נעמען קיין שטעלונג ער זאל מאכן א שווייג ווייל הי טרייד טו דו איט אונז האמער עס נישט געלאזט ער האט אפילו געוואלט נישט צו זיצן שבעה און ער איז נישט געזעסן שבעה ווייל יעדער זאל נישט קומען באקרעכצן ער כאפט נישט אז שבעה זיצן דאס איז די גרעסטע טובה וואס דער אייבישטער האט געטון פאר מענקיינד מען וואלט דאך נישט געקענט פארשמערצן ווען מען זעצט זיך נישט אראפ זיבן טאג און מען וויינט זיך אויס. דריי טעג לבכי און נאכדעם פיר טעג, יעדע זאך האט א סיסטעם, די תורה איז דאך אזוי הייליג, אין דעם ליגט דאך אזויפיל, אויסערדעם ס'ליגט קדושה און ס'ליגט וואס דער אייבערשטער האט געהייסן, ליגט אזויפיל סייקאלעדזשי, מענטשן וואס זיי זיצן נישט קיין שבעה דעיל נעווער פארגיוו דעמסעלווס, און דער משוגענער האט געפאלגט די רבנים אז ער זאל נישט זיצן קיין שבעה, פארשטייסט? ווען ס'זאל זיין דעם רב'ס א זון וואלט ער שוין געטראפן א היתר צו זיצן שבעה, רחמנא לצלן. סאו אונז זאלמיר צושפארן אונזערע תקשורת'ן כדי נאוואמינסקער רבי מיטן גרויסן ספאדיק זאל קענען פירן דעם דור און דר'ערד אריין. נאוואמינסקער רבי זאג מיר דו ביסט אויכעט אינטו געי? איך ווייס נישט אונז קען מיר דיך נישט פון די יונגע יארן אפשר ביסטו אויך געווען א געי חזיר? לויט די חזקה וואס אונז האמיר אויף אלע רבנים קען זייער איזעלי זיין דעט יו אר אינטו געי אלל יור לייף אז דו מיט די אגודה בעקט עס. יעצט איך זאג עס נישט איך נעם נישט קיין שטעלונג ווייל איך דארף נישט קיין לאוסוט באט יו נאו דו וויאזוי דו פירסט דיך אויף איים ווערי מאטש אפרעיד אז דו ביסט אויך געווען אינטו די זאכן עניוועי טו דיר אן דעם ספאדיק. און מאך דיך שיין פאר כלל ישראל און זאג א דרשה אז יעדער נעמט היינט א מיינונג און דאס טאר מען נישט. ווייסט פארוואס יעדער מוז נעמען א מיינונג? כ'וועל דיר מסביר זיין. ווייל אמאל אויב ס'איז נישט געווען משכב זכור אויף אלע קינדער האט קיינער נישט געדארפט נעמען אין דעם קיין מיינונג. ס'איז געווען א רבנים'שע זאך און א משכב זכור'ניק האט מען געמוזט נעמען קער ווער די רבנים צו זיי האבן גענומען קער, הו נאוס. אבער למעשה איז עס נישט געווען דעם עולם'ס א פראבלעם. אבער היינט אז יעדער צווייטער און יעדער דריטער קינד איז מאלעסטעד. ס'איז נישט אזוי ווי אין דער אלטער היים ווען צוויי גרויסע מענטשן האבן געמאכט צווישן זיך משכב זכור און מ'האט געוואוסט ס'איז א איסור סקילה מיט כרת. ממילא דארף מען נעמען קער, ניין ס'איז אינגאנצן אנדערש, מען כאפט אן יעדעס יונגל, סאו דאך יעדער טאטע וואס האט קינדער און יעדער זיידע וואס ער האט אייניקלעך איז דאך אינוואלווד אין דעם, מוז ער דאך נעמען א שטעלונג, און ער מוז אויכעט וויסן וואס ס'גייט פאר, ווייל טאמער ווייסט ער נישט קען מען זיין אייגענע קינדער מיט זיין אייניקלעך חלילה טאטשן. סאו דו האסט יעצט א פראבלעם אז יעדער נעמט א שטעלע, זיכער מוז יעדער נעמען א שטעלע, ווייל איר רבנים ימח שמך וזכרך מיט אלע רבנים און די יוונים אינאיינעם, איר נעמט נישט קיין שטעלונג אין קיין שום ערנסטע זאך. אז מען האט יעצט ארויסגעשיקט פֿערציק טויזנט טאן פלייש פון דייטשלאנד איבער די גאנצע וועלט, אלס כשר, זאל אויך קיינער נישט נעמען קיין שטעלונג, דאס קומט דאך אן צו יעדן איד אויפן טיש, אז אלי קה שעכט טשיקנס און איז נישט בודק צומות הגידין זאל אויך קיינער נישט נעמען א שטעלונג, אידן עסן דאך דאס, און אז אהרן האט געשאכטן מאסקאווע דאק און ווער ווייסט וואס ער שעכט נאך היינט, צו ער שעכט בהמות אין טעקסעס וואס דאס הייסט שחיטה מהודרת און מען דרייט איבער די בהמה. נאכדעם געט מען אריין א נידל אז די בלוט זאל נישט ארויסגיין, די פלייש זאל בלייבן פיין רויט, און עס איז א גאנצע שאלה צו מען מעג דאס זאלצן, און ער גייט בדרכי אבותיו, זיין טאטע האט געוויסט אז נאכדעם ווען מען שעכט א טשיקן פלעגט מען דאס אריינלייגן אין א וואש מאשין מיט הייס וואסער. געוואשן די אלע האר, איר האט געזען א טשיקן פון קרית יואל? ס'איז פול מיט האר, ס'זעט אויס ווי עשו הרשע אליינס, נאר נישט רויט, קאכט עס מיט טאמעיטא זופ מיט טאמעיטא סאוס, איז עס רויט, ווען נישט איז עס סתם האר, און מענטשן עקלען זיך, האט מילמארט געמאכט א פאטענט אז מען וואשט אפ דעם טשיקן נאכדעם וואס מען האט עס געוואשן מיט ווארעם וואסער. ס'איז אן ערנסטע שאלה צו ס'העלפט זאלצן נאכדעם. ווען סיגעטער האט עס געבאדערט, האט ער געזאגט איך דארף האבן אַכצן שליימען און זאל דער רבונו של עולם. ווארט, און דאס איז נישט א פראבלעם פון כלל ישראל? אהרן גראדע וואשט צו נישט אבער האט אנדערע זיינע זאכן וואס ער טוט, סאו ווי דאונט העוו טו נאו אבאוט דיס, און אז אונז וועמער נישט וויסן און קיינער וועט נישט זאגן גארנישט יו וויל פיל העפי נאוואמינסקער שייגעץ עוכר ישראל. עניוועי, אונז זעמער דא טו סטעי מערצעשעם, קען זיין אונז וועמער נישט קענען פארעכטן, קען זיין אונז זעמער נישט גענוג פאוערפול מיט דעם זווייבעל'ס געלט וואס ער גנב'עט אפ אויף אידישקייט'ס חשבון, און ער פאקעט און די געלט צווישן די רבנים און מ'בויעט מוסדות, נאוואמינסקער מוסדות מיט אנדערע, קען זיין ווי נאט גענע סוקסיד באט איי טעל יו וואן טינג אונז גיימער שטארבן אזוי ווי די פינף אידן אין שול מיט טלית און תפילין, אויסבלוטיגן פארן אייבערשטן און צאמפאלן אין שול און זאגן רבונו של עולם. הרי אני כפרת כלל ישראל, אונז גיימיר זיך נישט לאזן פון די רבנים, נאוואמינסקער רבי, אונז מאך מיר יעצט א מגבית א תקנת השבים, יעדער איד וואס ער האט נאך נישט די טמא'נע כלים און ער קען נישט זען וואסערע רשעים די רבנים זענען, זאל עס יעצט גיין קויפן, יעצט איז די צייט. איטס די הייעסט טיים דעט יו שוד לערן וואס מען טוט מיט דיר מיט אלע כשר'ע זאכן, אז דיין ווייב דארף גיין אין מקווה שטעלט מען אריין ווידיאו קעמערעס, מען האט נאך צוויי מקווה'ס פאריגע וואך אויסגעקלינט סוויפט און מען האט געטראפן אז ס'איז געווען מקווה אין די מקווה קעמערעס ווי די פרויען נעמען שאוערס, פוי, חזירים וואס איר זענט. מען נעמט א שאוער, מען מאכט ס'זאל רינען וואסער אין אלע זייטן, און דאס אלעס ווילט עטס קוקן? ס'איז דא אסאך קלארערע פיקטשערס אז עטס גיין אין אן עקס רעיטעד ווידעא שאפ. יו שוד בי עשעימד אוו יור סעלף פרוינדעל מיט די אלע רבנים וואס האבן עס געטון. דאס איז א זאך וואס מען טשעפעט מיט מיט טהרת ישראל? ווען א אידישע טאכטער וויל גיין אין מקווה דארף זי זאגן איך גיי נישט, אונז האמיר יעצט אסאך, איך רעד מיט אסאך פרויען זיי זאגן הע. דעט וואס די לעסט טיים איי סאו א מקווה. דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? זענען געפארן די רבנים האט באקוקט די אתרוגים פון איטאליע האט מען שבת געטראפן ווי ס'ארויס א איטאליענער שיקסע פון איינע פון די משגיחים די הויפט משגיחים מען האט אים ארויסגעווארפן היינט איז ער א משגיח אין קרית יואל פאר זייער ועד הכשרות ווייל קען זיין ער האט נאר געהאט א שוואכקייט מיט איטאליענער שיקסעס און מיט אנדערע זאכן האט ער נישט קיין שוואכקייט פארשטייסט דאך דער אלטער אזיאטישער אשר מרמר אשר וועג. און אזוי מיט יעדע זאך ליידער. סטראבעריס טאר מען נישט עסן, אזוי האט געזאגט דער מאגרעווער רב. ס'איז דא אויף טעיפ ווי ער זאגט עס. עטס קענטס עס אלע באקומען. און וועלכט איך אויף א דרך האט די אלע טעיפס. היינט איז ער דער בעל מכשיר אויף סטראבעריס. שרייבט מיר איינער אריין, דער היתר איז וויבאלד אז מ'האט עס שוין צעריבן, מ'האט עס נישט צעריבן, ס'זאל בטל ווערן, ממילא מעג מען שוין נוצן. און ער ברענגט צו שיטות פון די ראשונים. זאג איך, לאמיך דיר זאגן עפעס א זאך, איך גיי מיך נישט מיט דיר מפלפל זיין צו ס'איז אמת צו נישט, ווייל ס'פעלט מיר נישט אויס. ווען איך זאל זאגן מ'טאר נישט, און מאגרעווער רב זאגט יעצט אז מ'מעג און ער האט א היתר, וואלסטו מיר געהויבן די הענט פאר דעם? ער איז א מורה הוראה. אבער ער אליין האט געזאגט אז מ'טאר נישט, און ער האט געוואוסט פון דעם היתר, ווייל דער היתר שטייט דאך אין די ראשונים, ס'איז נישט היינט געבוירן געווארן, אויסער ער האט עס אויך נישט געוואוסט, און יעצט קומט ער אן פאר אפאר דאלער און ער געבט א הכשר אויף די סטראבערי יאגערט און אויף די סטראבערי אייזקרים, איך זאל זאגן אז דער מענטש איז באגלייבט? איין פראצענט צו פעיקער שקצים. נאכדעם זאגט דער אייבערשטער, ואף אני אסתיר פני מכם, איך האב זיך אויך באהאלטן, ס'קומט אזאלכע דינים, אזאלכע צרות אויף די וועלט, ארץ ישראל איז נישט סעיף, אמעריקע איז נישט סעיף, ווען א איד גייט היינט אין טרעין איז דארף ער שטיין, פאר א פאול, אונטער א פאול, פאר א פאול, ווייל ווען נישט, דער שייגעץ קען אים כאפן פון איין עק פלעטפארם און אריין פליקן פארן טרעין ער זאל געהארגעט ווערן, אונז זעמער אויף צרות, ער מוז שטיין אין פראנט פון א פאול, אינעווענדיג, ס'טייטש אז ווען ער וויל אים כאפן זאל זיך דער מענטש קענען אנכאפן אין פאול, און ער דער וויל אים כאפן אריינצוווארפן זאל ער אים מוזן ארום שלעפן ארום דעם פאול. ווייל טאמער שטייט ער סתם אויפן פלעטפארעם געט ער אים א פליק אריין, ער האט גענוג כח עשו הרשע ער זאל אים פליקן ער זאל פליען פינעף פיס, מיט א פאול עט שוין זיין אביסל שווערער, סעט זיין א פייט און סעט שוין זיין ווי מען זאגט מעט קענען העלפן די מענטש. רבותי אונז זעמער אויף אזוי אויף צרות אז אונז ווייסט מען נישט, אנשטאטס מען זאל בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, קער דיך צוריק צו אונז, לאז נישט די גרויסע דינים אראפקומען, האט זיך אלעס געטוישט. יעצט איז דא א קשיא וואס יעדער פרעגט, רבי ר' מיילעך האט געזאגט אז ער וואונדערט זיך וויאזוי די חזל האבן געזאגט ס'וועט זיין אזויפיל צער חבלי משיח, האבן זיי דען נישט געזען א מיילעך? איז ער געווע עט זיין אויף די וועלט עט עס ממתיק זיין איך וויל ענק זאגן רבותי איך האב ענק שוין געזאגט אפאר מאל ס'איז דא אמאל וואס דער אייבישטער באהאלט פון צדיקים אויכעט ווייל ער שעמט זיך איך קען זאגן א סברה און איך האלט אז ס'קען זיין אמת אז דער אייבישטער האט נישט געוויזן דעם דור פון משיח צו דער דור פארדעם וויאזוי זיי'ן אויסזען האט עס נישט געוויזן פאר רבי ר' מיילעך ווייל ער איז געווען א טהור עינים מראות ברע האט אים דער אייבישטער עס נישט געוואלט ווייזן. כ'קען נישט גלייבן אז ס'איז געווען אזא מין מרידה בכבוד שמים אזוי ווי ס'איז היינט דא, אין קיין שום צייט און אין קיין שום דור. כ'קען עס נישט גלייבן. אזוי צו לאכן דעם אייבישטן אין פנים, אזא דזשאוק צו מאכן פון די תורה. סא אין הכי נמי רבי ר' מיילעך האט געזעהן חבלי משיח און ער האט געזעהן אז ער איז געקומען אויף די וועלט, ער האט אבער נישט געזען אונזער דור, בשאט נפש האט מען פארקויפט נבילות וטריפות, פינקל, מיל מארט, אהרן טייטלבוים, זאליקא, אלע גרויסע שלאכט פאבריקן פול מיט נבילות וטריפות, די מהדרין, די קריעם טשיז, ס'קומט פון גענידלטע בהמות, און די ברויט איז אריינגעלייגט. די טרייפענע אייער. קינדער וואקסן אויף טרייפענע מילך. ווען א איד וויל זיך זאגן און מקדיש זיין איך וויל נישט עסן נאר פוש עס כ'על עסן נאר ירקות די ירקות זענען אנגעשמירט מיט אזא פעטן וואס דאס קומט פון לארד ס'זאל שיין גלאנצן. אזוי געפינט מען ווען מ'מאכט די קיוקאמבער סאלעד ווייסן דאך די רבנים אז מ'טאר נישט נוצן די שייני קיוקאמבערס איז וואס טוען זיי? הייסן זיי מ'זאל אפשניידן. אז מען זאל נישט עסן די שאלעכץ, אבער אזוי ווי ס'זעט דאך אבער אויס אסאך שענער ווען ס'איז געפארבט אביסל גרין און אביסל ווייס, זאגן זיי דאס מעג מען שוין יא איבערלאזן, פארשטייסט זיי זיי שפילן געימס מיטן רבונו של עולם און מיט די תורה, ווייל ס'זעט אויס שיין מעג מען עס יא עסן. איך מיין אז דעם דור האט דער אייבישטער באהאלטן פון רבי ר' מיילעך. אברהם אבינו איז געשטארבן פינף יאהר פאר די צייט אז ער זאל נישט זעהן ווי עשיו גייט ארויס לתרבות רעות. איך מיין אז דאס האט רבי ר' מיילעך אויך נאך נישט געזעהן. רבי ר' מיילעך האט געזאגט אז אין זיין דור איז דארף מען מתקן זיין דעם ענין פון ציצית. ער האט געזאגט אז אין זיין דור קען מען שוין האבן כשר'ע ציצית. און ער האט גערעדט וועגן דעם ענין פון ציצית אז זיין דור. איז אין דעם זייער אפגעהיטן. ליטל דאז הי נאו אז אין אונזער דור האט איצעלע פימפ מען האט אריינגעברענגט פון טשיינע א גאנצן טרעילער פון ציצית וואס איז נישט געווען אפילו ס'איז נישט געווען געהעריגע ציצית פון וואל ס'איז געווען ציצית ס'איז געווען שטריק און די גוים האבן עס צוזאמגעקניפט און איצעלע פימפ צוויי דריי יאר צוריק איז אראפגעפארן און עס ארויסגענומען פון די קאסטום פארשטייסט? אזוי זעהן מיר אונז אויס וואס רבי ר' מיילעך'ס דור האט שוין געהאט ווי מ'זאגט. בתכלית הכשרות האבן מיר אונז אויכעט צוריק געברענגט בתכלית נישט כשרות, סאו אונז קעמער זיך נישט פארלאזן אויף דעם אז רבי ר' מיילעך האט עס ממתיק געווען, רבותי אונז זעמער אז אונז זעמער אויף גרויסע צרות, אין לאנדאן האט מען הונדערט קארס אויסגעפלעט די טייערס, דער האלסעילער פון די טייערס האט נישט געהאט גענוג וויפיל מען האט געדארפט האבן דעם נעקסטן טאג, און זיי זאגן אז א דייטשע קארס א וואלקסוועגן. האט מען נישט אויסגעלעכערט די טייערס. נישט ווייל זיי האבן דרך ארץ פאר דייטשלאנד, זיי ווייסן א איד דרייווט נישט קיין דייטשע קאר. עניוועי, אזוי גייט עס. ס'איז קליינע קאמיוניטיס אידישע, און אז די חברה וועלן אריינוואקן אין א שול און אויסשטעכן פינף מענטשן טויט זעמער פיניש. ווייל ביז ווילאנג מ'האט עס נישט געטון רעדט זיך די גאווערמענט איין און אונז רעד מיר זיך איין אז דא וועט עס נישט געשעהן. איינמאל אז ס'געשעהט האסטו שוין נישט דעם איינרעד אויך נישט דען יו ריעלי פינישד. סאו רבותי. ס'איז ישמעאל'ס צייט, ישמעאל האט זיך געמל'עט ווען ער איז שוין געווען גרויס און דער אייבערשטער צאלט אים צוריק דאס אלעס, יעצט דער אייבערשטער וואלט עס אים נישט צוריק געצאלט אויף אונזער חשבון, אויף אונזער בלוט, ווען אונז וואלט מיר געווען ערליך, אז אונז זעמער ערליך זעמער ממתיק אלע דינים, אבער ליידער ליידער. און מען קען שוין אונז נישט קעטעג קעטעגאריזירן אז אונז זעמער נישט ערליך, אונז זעמער אזוי אויסגעטוהן פון אידישקייט אזוי ווי פאר קבלת התורה, וואס ס'שטייט אין די תורה טוהן מיר פארקערט, און אויף צו להכעיס פארן אייבערשטן. כ'וויל פארשטיין, די אַכט און דרײַסיק רבנים, די דרעטליגערס, צווישן זיי דא עלף וואס זענען נואפים וואס אונז ווייסן מיר, וואס איך געב ארויס יעצט א ספר וועגן זיי, אבער די איבריגע וואסערא אינטערעסע האבן זיי געהאט? ס'דא אפאר וואס האבן באקומען אפאר דאלער אויכעט. אבער ס'איז דא רייכע רבנים צווישן אזא איד דער שאפראנער רב, וואס האט ער געהאט אונטערצושרייבן? ווער האט דעם משוגענעם געשטופט אז ער זאל אונטערברענגען תורת משה? ווייל ביי שלישידעס פארקויפט ער זיך פארן אייבערשטן פאר א קנעכט ווייל ער זאגט תורה הע הע הע הוי הע הע הע הע אויף מונקאטשער נוסח? מונקאטשער רב האט געוואוסט פארוואס ער זאגט עס, ער איז געווען א הייליגער איד. דיין שווער שאפראנער רב האט מסתמא אויך מסתמא אויכעט געוואוסט פארוואס ער זאגט עס, אבער דו וואס קענסט נישט רעדן ווי א מענטש, דוד'ל קאהן זאגט תורה, ביז צו די תורה קענסטו אים פארשטיין, ביי די תורה פארשטייט מען נישט פארוואס זאל ער מאכט נאך זיין טאטן, איין איד מער עט פארשטיין וואס דו זאגסט און עס נישט נאכמאכן דיין טאטן עסטו מער אויפטון ווי די אלע שטותים, יעצט דו מאכסט נאך פונקטליך דיין טאטן, דיין טאטע האט געלאזט די עדה החרדית שעכטן טרייפות און ער האט געוואוסט און ער האט געמאכט א שווייג ווייל ער האט געדעקט זיינע מוסדות. היינט איז דא א קריגעריי, א שלעגעריי, ברוך השם ס'האט אויסגעבראכן א קריג, טוביה חטא זונטאג מאנטאג האט זיך שוין צוקריגט מיט די דוד'ל קאהן, דוד'ל קאהן איז שוין צוקריגט מיט די עדה, איך האב פאר זיי געמאכט א מקווה, אכט מקווה'ס אין דעם נייעם בילדינג אויף מאה שערים, איז געקומען פון די עדה א מעסעדזש אז אזוי ווי איך שלאג מיך מיטן שוויץ באד זאל מען מיך נישט נוצן, זיי האבן געמיינט כאילו איך מאך דאס פאר הונדערט טויזנט דאלער, איך האב גארנישט געמאכט דערויף, באט עניוועי זיי האבן מיך גענוצט שטילערהייט. האסט געדארפט זאגן פאר די עדה ליסן מיין מקווה איז ביי מיר וויכטיגער ווי דיין פאליטיקס. פינף מענטשן פירן א גאנצע עדה החרדית פול מיט טרייפות און נבילות און זיי באקומען סורטשארדזש אויף יעדן פונט פלייש. ס'איז א דזשאוק וואס ס'גייט פאר. זאגט דער אייבערשטער ווילסט שפילן יעצט דזשאוקס? יעצט איז דזשאוק טיים? איך וויל ענק ווייזן וואס איך קען. דער אייבערשטער קען אויך מאכן דזשאוקס. באט זיינע דזשאוקס זענען זייער זייער פאוערפול. און ס'וועט זייער וויי טון פאר כלל ישראל, מען דארף זיך צוזאם נעמען, נישט קיין רבנים, לאזטס נאר דעם אינסקי רבי זאל זאגן די רבנים זאלן נישט האבן די אלע טרייפענע כלים, אונז כלל ישראל דארף מען זיך צוזאם נעמען, און אונז דארף מען טראכטן א פיוטשער, א תכלית, אויף כשרות, און אויף אלע אנדערע זאכן, און אז מען זאל נישט ארויס ווארפן קינדער. עטס ווייסט אז ס'איז נאך דא היינט הונדערטער קינדער וואס זיי דרייען זיך ליידיג אין די גאס, זיי האבן נישט קיין ישיבה ווי צו גיין? וואס זענען זיי שולדיג? איינער ווייל ער האט נישט שכר לימוד אויף דעם גנב'עט עטס דאך וואוטשערס, א צווייטער איז שולדיג ווייל ער האט נישט דעם בעסטן קאפ? ס'איז א שעים! עטס ווייסט אזוי ווי ס'גוי'אישט זיך אזוי אידיש'ט זיך. ביי אונז ווארפט מען ארויס א קינד וואס ס'קען נישט מיטהאלטן הונדערט פראצענט, אין די שפיטעלער היינט איז דא אזא קללה דאס אבאמא קעיר, מען ווארפט ארויס א מענטש, טאמער קען ער נישט מיטהאלטן מיטן סיסטעם, די גאווערמענט הערט אויף צו צאלן פאר אזא מענטש, מען לאזט אים נישט אין א שפיטאל, מען געט אים אין א סטעפ דאון, אין א נורסינג הוים, אדער מען פירט אים גראד אין קבר אריין. פארוואס קומט דאס? ווייל אונז ווארפן מיר ארויס די קינדער, דאס איז זה לעומת זה עשה אלקים, מען דארף זיך צאמנעמען, אז ס'איז געווען יעצט אזא גרויסע וואוט אין ניו דזשערסי דארף מען יעצט מאכן א געפערליכע מאוומענט אז מען טאר דאס נישט צולאזן. דו'סט באלד הערן פארוואס, ווייל די סוף גייט זיין אז די גאווערמענט וועט יעדן זאגן אויב א איד מעג עס אויך טון, יעדער איד וואס איז זעכציג פלאס און ער האט שוין א ווייב קינדער און אייניקלעך זאל מען אים הרג'נען, דאס גייט זיין די סוף, וואטש ענד סי. עניוועי, אונז דארף מען זעהן צו מאכן תיקונים, און נישט זיך פארלאזן אויף די רבנים, ס'איז נישט דא, בקיצור די רבנים האבן געפייגערט, די רבנים זענען אוועק לתרבות רעות, אונז האב מיר נישט קיין רבנים. יעצט ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי קאלן מיך אפ אז איך זאל מעורר זיין מען זאל נישט רעדן אין שול, דאס קומט פון רעדן אין שול, איך בין נישט מחולק מיט ענק אז קען זיין דאס קומט פון רעדן אין שול, איך בין דאך נישט אין הימל, נאר איך וויל דיר זאגן אויב צו זוכן א חטא אין א שול האב איך א בעסערן חטא. ס'איז נישט דא אין איין שול וואס מ'האט נישט געטשעפעט קינדער. די גמרא זאגט דער מלאך המוות באהאלט זיין שווערד אין די ווייבער שול. דארט איז די עיקר פלאץ ווי מען טשעפעט קינדער ווען די פרויען זענען נישט דארטן ביינאכט, זיי קומען דאך נאר דאווענען שבת בייטאג, און אויף דעם האלט מען אויף א פלאץ וואס מען איז מכשיל די קינדער בייטאג און ביינאכט, ס'איז ממש ס'איז א שאנדע. יעצט ווער ס'האט געזען די פיקטשערס איז ווי זיי ליגן אויף די פלאר מיט די בלוטיגע טליתים און די סידור איז בלוטיג, רבותי! ס'איז דם נעקר ונעשה חלב זרע, דאס איז א תוצאה פונעם בעסטן חלק פונעם בלוט, פון דעם ווערט זרע, זרע איז ווייס און בלוט איז רויט, ס'איז געווארן דם נעקר ונעשה חלב, רבותי אזוי זעהט אויס א אידיש קינד ווען מען מאלעסטעט אים אין א מקווה, און אויך ווען מען מאלעסטעט אים אין א שול, און בפרט נאך אין א ווייבער שול. רבותי דאס קינד זעהט אויס אויף די פלאר, ס'בלוט אים אויס, ס'גייט אים ארויס די נשמה, און ער איז טויט, ענד דעטס איט, די חילוק איז נאר אז מ'קען אים נישט טראגן אין בית החיים, מ'דארף נאך פון אים ליידן אויף די וועלט, זיין גאנצע משפחה, די טאטע, די מאמע, די זיידעס, די באבעס, און אלע סיבלינגס, די קינדער ארום און ארום. רבותי, נעמטס ענק א מוסר השכל, מען טאר נישט טאטשן קיין קינדער! אזוי זעהט מען אויס אז מען טאטשט א קינד, דאס קינד זעהט אזוי אויס פונקטליך אזוי ווי עטס זעהטס די אלטע אידן אויף דער ערד, זיי בלוטיגן אויס און זיי ווייסן מער גארנישט וואס טוט זיך מיט זיך. און ווער שמועסט מען קען נישט צוקומען צו קיין דאווענען צו קיין לערנען זענען דאך טויט, ווייל במתים חפשי. איז די זעלבע אויכעט דא, דאס קינד וואס דו האסט מאלעסטעט איז טויט, און אין שול און אין די מקוואות איז די גרעסטע מיספארטשון פאר די קינדער, דארט מאלעסטעט מען זיי שבת ביים ליינען, אונטן און אויבן, אין די בעיסמענט און אין די מקווה. רבותי, לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין, לאמיר נישט זוכן נייע ריזענס פארוואס דאס איז געשעהן, אונז האמיר דעם ריזען קליער קאט, מען האט געטשעפעט קינדער, און דער אייבערשטער וויל אונז ווייזן וויאזוי א קינד זעהט אויס ווען מען טשעפעט אים, ער זעהט אויס פונקטליך אזוי ווי די אויסגעגאסן זייער בלוט אויף דער ערד, אזוי טוט מען אויסגיסן די זאמען פון דעם קינד, דעם אומשולדיגן קינד פון פינף, זעקס, זיבן, אכט און ניין יאר, גיסט מען עס אויס, על הארץ תשפכנו כמים, און ס'בלייבט נישט מער פון אים קיין שום נארמאל קינד, ס'בלייבט אין אים א צעבראכענער טויטע נשמה אין א גוף. קומט דא א מענטש, א שייגעץ, א רב רופט ער זיך, לעזער בערלאנד, מטמא קינדער, און נאכדעם לויפט ער ארום אין די גאנצע וועלט, כי מלאה הארץ זימה, זימה איז די ראשי תיבות זאמבאבי, יאהאנעסבורג, מאראקא, און האלאנד, ער לויפט אין די גאנצע וועלט, ער טרייט זיך ריין צו וואשן, ער וויל נישט צוריק גיין אויף ארץ ישראל, ווייל מ'האט אים נישט געגעבן קיין פעיר טריטמענט, אז דו האסט געוויסט אז ס'גייט זיין אזוי, וואס האסטו געטשעפעט די קינדערלעך? נאר וואס? ער מעג, ער איז דאך אן עובד השם, ער פארקויפט דאך דעם רעבן, דעם רעבן מיין איך ר' נחמן, ער פארקויפט דעם רבונו של עולם, ר' נחמן זאגט וויפיל מ'איז געזינקען, און נאך אלץ דא רבונו של עולם, סאו ביסט געזינקען קום ארויס און זאג חטאתי עויתי פשעתי פאר די אידישע קינדער, איך האב געטון וואס מען טאר נישט, און איך בעט זיי איבער, נישט קום ארויס איך בין שוין אימפאטענט ס'קען נישט זיין אז כ'האב בועל געווען. זאגען אז ד'האסט סתם ארומגעהאלדזט און ארומגעקישט און נאקעטערהייט דאס אלעס האט מען געמעגט, די רומערס זענען נישט אז ד'האסט יעדן בועל געווען, ס'איז דא אסאך רומערס פארדעם, יעצט האט אויך איינע געזאגט א מיידל ער פלעגט מיך ארומנעמען מיט זיין טלית און כאפן און פאטשקען און טאפן, איך זאג נישט אז ער האט נישט בועל געווען. איך זאג נאר, העי, סטאפ די נאנסענס! זאגט דער אייבערשטער, דו ווילסט זיך מאכן פאני? אקעי, עמיר זיך מאכן פאני, וועמיר זען ווער ס'עט אנקומען וואו. א שאנדע וואס דא גייט פאר! יעצט, כ'האב געוואלט זאגן א וויכטיגן פונקט, מען זעט אז ס'איז געשען אזא ברוטאלישע רציחה און פון הימל האט מען דאס צוגעלאזט, דארף מען אנהייבן צו מאכן א חשבון הנפש, בשלמי הרעה הזאת? וויל איך זאגן יעצט אפאר ווערטער וועגן דעם. מ'קוקט אן אזא מין אינטערעסאנטע רציחה ווי די רבונו של עולם לאזט צו. מען זאל הרג'נען פינף מענטשן אין א שול מיט טלית און תפילין, איך וויל ענק זאגן, ס'חדא מתרץ בירך חברתא, אז א בעל מקובל מעג זיין א נואף און טאטשן אן אשת איש, נו, איך פארשטיי נישט וואס ווערט עטס אזוי צעווילדעוועט, איר האלט אז דעם בעל מקובל'ס טאטשן אן אשת איש איז נישט אזא גרויסע עבירה אזוי ווי צו הרג'נען א מענטש? ס'דאך אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, און קיינער איז נישט מוחה, פארקערט כ'האב נאך גערעדט מיט איינעם א איד אין ארץ ישראל, זאגט ער ס'פארן יעצט אלע בעל מקובלים אויף מירון מתפלל זיין ביי רבי שמעונ'ען אז ס'זאל חלילה חלילה מ'זאל נישט האבן הצלחה און מ'זאל אומברענגען דעם גרויסן בעל מקובל. די זעלבע מיט לייזער בערלאנד, היינט האט זיך אנגעהויבן זיין משפט אין האלאנד, און מ'איז מתפלל פארן אייבערשטן הוי רבונו של עולם ס'זאל נישט ארויסקומען העי וועיט ע מינוט, דער מענטש איז א מחלל שם שמים ברבים. וואס בעט מען דעם אייבערשטן? וואס בעט מען אין אזא פאל? ס'איז דא אמאל א פרוי צו א מאן, ער איז אויפן טויטן בעט, ער האט שוין קענסער, ער האט שוין א טרעיק, ער האט שוין עה מיטן הארץ, ער האט שוין אלעס, וואס בעט מען דעם באשעפער? ער זאל זיין געזונט? אה, דאס קען מען בעטן, אבער דאס דארף זיין א ישועה שלא כדרך הטבע. למעשה שטייט אין פסוק כסדר, בחליו אשר ימות, ויגד לבנו ליוסף הנה אביך חולה, געגאנגען און זיך געזעגענען. סאו דארף מען בעטן אז ס'זאל זיין א שנעלע און א גרינגע דורכגאנג. כ'ווייס נישט, קען זיין, כ'מיין אז אזוי דארף מען בעטן. מ'זעט א מענטש איז שוין אזוי קראנק און ער פלאגט זיך, און מ'דארף אויך בעטן דעם אייבערשטן אז די יסורים זאלן זיין א כפרה אויף אלע זיינע זינד. אז לייזער בערלאנד האט אנגעארבעט אזא מין מיעסע זאך, בעט מען דעם אייבערשטן אויף וואס? וואס בעטסטו דעם אייבערשטן? ס'געווען אמאל בערנארד בערגמאן האט גע'גנב'עט מיליאנען פון די נורסינג האומס. איז געקומען אמאל צום סאטמאר רבי'ן געגעבן א טשעק פאר גרויס געלט, איך געדענק נישט צו ס'איז געווען פֿינף און זיבעציק טויזנט דאלער צו וויפיל, האט ער אראפגעלייגט אויפן טיש, און יעדער געווארן צעווילדעוועט, און נאכדעם געט ער אזא זאג פארן רבי'ן, רבי מ'איז מיר חושד עפעס מיט נורסינג האומס, האט דער רבי געגעבן די האנט און געזאגט נו דער אייבערשטער זאל העלפן דער אמת זאל ארויסקומען, מ'איז דאך דיר חושד. געגאנגען דער איד און אנגעהויבן צו וויינען רבי ס'איז ליידער אמת, האט דער רבי גענומען דעם טשעק און ער האט עס צוריסן. נאך געדארפט אריינקומען אין זיין נורסינג האום סקענדל. סאו דאס איז וואס דא גייט פאר. אז יעדער מעג בועל זיין אן אשת איש ער'ט זי מסתם בועל געווען אויף די ווייבער שול ערגעץ ווייל אין מענער שול קען מען דאך נישט און ביי זיך אינדערהיים האט ער דאך א פרוי כ'הער די פרוי גייט מיט הויזן זי האט א טעלעוויזשען די מאדערנע פרויען וואלט נישט צוגעלאזט וואלט אויסגעקראצט די אויגן פאר די פרוי ווען זי וואוינט מיט איר מאן סאו מסתם האט ער עס געטוהן אין ווייבער שול סאו אויב מען האט דאס געמעגט מעג דער אייבישטער זיך צערענען און זאגן קוק דאס איז זה תחת זה. אזא שאנדע. שטייט אז דער אייבערשטער האט צרק די פנים פון יצחק, מען זאל נישט זאגן אז מאבימלך נתעברה שרה, איך בין נייגעריג צו די פרוי האט קינדער, זי איז פֿינף און צוואַנציק יאר אלט, איך בין זיכער זי האט שוין קינדער, אויסער זי איז געפארן מתפלל זיין פאר קינדער, און קען זיין ער'ט איר געזאגט איך וועל דיר העלפן מאכן א קינד, דעמאלטס. האט ער דאך עס געמעגט טוהן לכתחילה, ווייל האדרת סטאדט ר' זילבער מיט דעם בלינדן דיין'ס פירסט קאזין האבן דאך אויך די זעלבע געטוהן, אין מאנהעטן האבן זיי געהאט אן אפיס, ער האט זיך גערופן א גיינעקאלעדזשיסט, אבער דאך נישט קיין דאקטער, נאר יעדע פרוי וואס האט נישט געהאט קיין קינדער האט ער איר אנגעשוואנגערט. נו וואס איז ארויסגעקומען? א פרוי האט זיך גענומען וויינען, און מ'איז געלאפן צום סקולענער רבי'ן, אז ס'טאר נישט ארויסקומען, ווייל טאמער קומט עס ארויס זאל מען וויסן, נעמט עס זיין הונדערטער גיטין. און ער האט אסאך געלט, ער האט עס אפילו אראפגענומען פון רוב בלאגס, ס'איז נאך דא אויף סי בי עס, מען קען עס נאך זעהן, דער הדרת, טודרוס זילבער ביזי דוויינינג די ציונים מיט וואס די די. באלאוני, די משפחה האט אנגעזייט צענליגע ממזרים וואס אונז ווייסמיר, סאו אויב קען זיין זי איז געגאנגען בעטן קינדער האט ער געוואוינט מיט איר צו מאכן קינדער, נו דאס האט דאך הדרת'ס פירסט קאזין געטוהן, סאו מסתם מעג מען עס טוהן, יעצט דארף מען קוקן. צו די קינדער וואס זי האט שוין, טאמער האט זי יא קינדער, טאמער האט זי נישט און ס'וועט יעצט געבוירן א קינד, וועט מען זען ווי ווער דאס קינד זעט אויס, מ'וועט נעמען א די ען עי. נאר טאמער האט זי שוין קינדער, קען זיין די פריעריגע קינדער איז אויך פון אים. יו נעווער קנאו. איך זאג יעדן איד זאל בודק זיין די פרוי ווער ס'איז אמאל געגאנגען צו אים הערן אפילו א שיעור אין בית מדרש, זאל נעמען א די ען עי אויף די קינדער, ס'קען זיין ענקערע קינדער זענען נישט ענקערס. ס'קען זיין דער גרויסער חלבנ'ער בעל מקובל, דער האט עס אנגעזייט. און די זעלבע איז מיט יעדע פרוי וואס זי גייט צו א רב און צו א צדיק, חוץ אז זי גייט צו אזאלכע רעבעס ווי אזוי ווי בעלזער רב וואס ער האט דריי גבאים, ביי דריי גבאים קען ער נישט טוהן גארנישט, אבער די אלע אנדערע רעבעס וואס זיך שפארן זיך צו מיט פרויען אפילו עס איז דא אן אפענע טיר, קיינער האט נישט קיין חוצפה צו עפענען דעם רעבינ'ס טיר. זאל מען גראד בודק זיין די ווייבער, יעדער זאל מקנא זיין לנשותיהם. יעצט, איך האב גערעדט עה שוין יארן צוריק, און איך האלט עס אין איין איבערזאגן מען זאל נישט ניצן די אראבער, אין קיין ישיבות זאלן העלפן, קודם קענען זיי אריינלייגן סם המוות און אפ'הרג'ענען די ישיבה, נאכדעם איך האב געהאט צענדליגע קאמפלעינטס פון בחורים כ'האב עס ארויף געלייגט אויפן האטליין, איינער האט מיר געזאגט ער לערנט אין ישיבה קטנה אין בעלז און דארטן ארבעטן די אראבער, און ער זאגט מיר דער בחור ער איז א וויקטעם פון דעם אראבער, און ער איז געלאפן צום מנהל און ער האט געזאגט זאלסט וויסן דער אראבער האט מיט מיר געמאכט משכב זכור און ער האט אלעס גרעפיק פארציילט. האט דער מנהל אים געזאגט מאך א שווייג ווייל ער קען קומען מיט א מעסער און הרג'נען אויך. האט דער בחור געטענה'ט ווארף אים כאטש ארויס, זאגט ער ניין אונז קעמיר נישט, זיי קענען זיך נוקם זיין. האב איך אייביג געבעטן נעמטס נישט אריין אראבישע ארבייטער. יעצט אזוי ווי ס'איז געהארגעט געווארן פינעף מענטשן איז דער סטאלין קארלינער רבי וואס ער איז א נארמאלע רבי איך האלט פון אים מוראדיג ער גייט וויזיטן די פצועים די חיילים ער גייט אין פראנט קוקן וויאזוי אלעס גייט צו, ער איז א נארמאלער מענטש, ער איז מיט ביידע פיס אויף די וועלט, ער דארף אויך האבן א רפואה שלמה, ער האט אויך נעבעך קענסער, זאל ער האבן א רפואה שלמה, ער האט יעצט געגעבן א באפעל אז אין זיינע מוסדות קען קיין אראבער נישט מער ארבעטן, יעצט ער טוט עס נישט ווייל ער האט מורא מ'וועט הרג'נען אדער מאכן משכב זכור, ווייל אויף הרג'נען וועט מען זיצן שבעה, משכב זכור איז דאך מותר לכתחילה ביי די רבנים, ער טוט עס פשוט אלץ א נקמה, אז זיי קענען טון אזאלעכע זאכן וויל ער זיי נישט האבן.

וואס האבן נאך נישט געוויסט קיין ביל אז וואהל, און מיט דעם ווערט ער העפי. ס'איז געשטאנען אמאל א ארטיקל אין ניו יארק טיימס אז ס'האבן זיך שוין אויסגעלאזט די ווירדזשינס אין הימל, שוין נישט דא, זענען שוין אלע ביל אז וואהל, ס'הארגעט נישט מער קיין מענטשן. נא, דאס זענען די משוגעים. עניוועי, איך האב א געוואלדיגע הנאה אבי איינער הייבט שוין אן צו פארשטיין וואס איך רעד. מען טאר נישט האלטן קיין אראבער זאל ארבעטן, נישט אין א קאך און נישט אין א ישיבה. איי א איד קאסט מער געלט, איז גיי קויף צוריק די פינף קרבנות, זעקס און צוואנציג יתומים, מיט פינף אלמנות, און מען דארף דאס אויסהאלטן, און די חברה זענען וואונרעבל צו זיין מאלעסטעד ווייל זענען יתומים, און דאס וועט קאסטן מיליאנס אוו דאלערס, סאו וויפיל האט מען זיך איינגעשפארט? גארנישט. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך, ס'דא איינער וואס ער איז געווען אמאל א חסיד, און ער איז געווארן פריי, ער הייסט יוחנן לאוען, ער האט געלערנט אין מאנטריאל, און ער סועט יעצט אלע ישיבות ווי ער האט געלערנט, ווייל מ'האט אים צוגענומען דעם עדזשוקעישאן, ער קען נישט טרעפן קיין דזשאב. איך האב אים געזאגט, איינער האט מיך אמאל געפרעגט, וואס האסטו א פראבלעם מיט די חיטשער, איך ווייס מ'האט געזאגט זיי זענען יא פון שדים, נישט פון שדים, וואס האסטו א פראבלעם ווער ס'איז זיך משדך מיט זיי? זאג איך אים, קודם זיי זענען אריינגעמישט אין כלל ישראל איבעראל ביי אלע רבנים. זיך און צווייטנס ווען איינער האט א שוואך קינד טוט ער זיך משדך זיין מיט זיי קען זיין נארמאל וואלט מען זיך געהיטן פון זיי אבער אז מען האט א שוואך קינד איז האט מען נישט קיין ברירה איך האב ענק אייביג געזאגט אונז האבן מיר אנגעמאכט אזויפיל שוואכע בחורים שוואכע יונגעלייט אזויפיל גוים אזויפיל ס'איז שוין ארויס לתרבות רעה אז וואן דעי גייט מען ענק אלע סוען פון עי טו זי וואטש ענד סי. ס'איז נישטא דאס לויפן צום רב, צום רב איינער האט מיר אויך דערציילט ער געהאט עפעס א סכסוך מיט איינעם, האט ער געזאגט זאלסט נישט גיין צו די אטאריטיס ווייל איך וועל גיין צו יעדן רב און ארויף לייגן א חרם, זאגט יענער קענסט מנשק זיין דעם רב מיטן חרם אינאיינעם מיט נחום ראזענבערג'ס חרם. עטס האט ענק אנגעארבעט א נאמען, מען לאכט פון ענק, גייסט ארויס שטעלן א חרם? אין ארץ ישראל איז יעצט די געזעץ אז א בית דין געט ארויס א חרם קענען זיי גיין אין דזשעיל. עטס האט נישט קיין שום רעכט ארויסצוגעבן קיין חרמות, ווער זענט עטס בכלל? ווער זענט עטס? סאטמאר האט זיך איינגערעדט ס'איז אנגעקומען אויף ווילימסבורג? זיי גייען ראנען דא ווילימסבורג, ווער זענט עטס? ווער האט ענק גערופן? ס'איז געווען אידישקייט פאר ענק. ווילסט דא וואוינען? וועסט וואוינען אזוי ווי יעדער, נישט די חרמות גייט זיך אויפהערן, ס'וועט נישט זיין קיין חרמות, זענטס נישט בעל הבתים אויף קיינעם, דא איז יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע, איטס א פרי קאנטרי. ס'איז גענוג ביטער אז עטס האטס א בלאק וואוט און די גאווערמענט האט פאר ענק מורא. שוין, ס'איז יעצט ארויסגעקומען נאך א זאך, ס'איז דא א ליבאוויטשער וואס ער הייסט דאקטער דזשאן בערי מייערס, ער פלעגט דאווענען אין חבד, איך ווייס נישט היינט צו ער דאווענט נאך דארטן, בקיצור ס'איז דא אויף אים אלעגעישאנס פון אורעל סעקס פאר א סיקסטי עיט יער אולד פימעיל, לגעת א אַכט און זעכציק יעריגע פרוי איז ער געגאנגען מיט איר געמאכט אורל סעקס איר הערט וואס דא גייט פאר שוין יעצט האט ער זיינע צרות מען האט צוגענומען זיינע לייסענס און ער איז געווארן אויס דאקטער מען דארף אויך צונעמען פון דעם בעל מקובל די לייסענס זאל ווערן אויס בעל מקובל און אויך פון לעיזער בערלאנד דארף מען צונעמען די לייסענס עניוועי איך האב ענק געוואלט דערציילן א גוטן דזשאוק איך הער אז רב דושינסקי האט אויך געהייסן מען זאל ארויסווארפן אלע אראבישע ארבייטער. איז קודם זאל מען זיין געווארנט אז ווען מען ווארפט זיי ארויס גייען זיי עניוועי קומען נקמה נעמען סאו מען דארף שטעלן געהעריג פאליס זאלן וואטשן מיט געווער און איך האב געוואלט זאגן אפילו די וואס האבן נישט ארויסגעווארפן וועלן זיי אויכעט נקמה נעמען ווייל זיי זאגט מען דאך צו צוויי און זיבעציק ווערזשענס למעשה וויל איך ענק דערציילן א גוטען דזשאוק יא איך האב גראד אנגעקאלט קארלין סטאלין איך האב געזאגט איך קען באשטיין צו ארבעטן אזוי ווי תמנע האט געזאגט איך וויל ענדערש זיין א שלעפער פאר אברהם אבינו'ן, איי רעדער בי א סמאל וויל אין א ביג ארגענעזעישאן דען א ביג וויל אין א סמאל ארגענעזעישאן, מען לערנט דארט תורה, איך וויל ווערן קעכער, קעכער אדער כ'וועל שניידן די סאלאט אדער כ'וועל ברענגען פונעם מארק, בקיצור פרעגט מיך יענער וויאזוי איך הייס, איך געב אים מיין נאמען, מיין טעלעפאן. און כ'האב עם געזאגט אז איך האב א ניו יארק ליין סאו ער דארף זיך נישט זארגן ער קען מיך קאלן אויפן ניו יארק ליין, בקיצור ער קאלט צוריק א האלבע שעה שפעטער ער זאגט אוי איר זענט דאך אין חרם ניין ניין ניין אייך קען מען נישט איך זיץ און איך לאך נאך יעצט איר הערט וואס דא גייט פאר ס'איז אזא אומגליק יעדער חזיר יעדער נואף. גייט מען פאר מתפלל זיין אין מירון און אין צפת און אין טבריה, און יעדן חזיר געט מען אויבן אן, און מיר וויל ער נישט געבן אפילו א דזשאב וואס אן אראבער האט געהאט, איר הערט? עניוועי, לאכטס א גוטס רבותי. מען זעט אויך ווי די אראבער גייען ארום אזוי פרייליך און זיי געבן צוקערלעך, קענדיס, איינער פארן צווייטן. ס'איז ממש א שרעק וואס דא טוט זיך. און למעשה לענינינו האט עס צו טון די זעלבע וואס אונז טוה מיר. מען פלעגט טיילן פאר קינדער צוקערלעך און נאכדעם האט מען זיי אהיים גערופן און מען האט מען זיי אראפגערופן אונטן אין די בית הכסא'ס אין שול און מען האט זיי אראפגערופן אין די מקווה'ס און מען האט זיי געגעבן צוקערלעך. דאס איז אלעס א פעי בעק רבותי אונז דארף מען זיך בארעכענען. יעצט אין די מאמרי פון חודש חשוון אין בני יששכר ווערט געברענגט. ער רעדט דארטן פון חודש חשון, זאגט ער, יצא לנו מכל זה, חינוך הבית המקווה במהרה בימינו, דער חינוך פונעם דריטן בית המקדש וואס אונז האף מיר יהיה בחודש הזה מרחשון, וטעמא רבא אית ביה, עס האט א טעם על פי מה ששמעתי מכבוד קדושת הרב ר' מנחם מענדל מרימינוב אשר עינינו רואות כל הגזירות המתחדשות על שונאי ישראל מן המלכיות וכן נסיונות המיסים וארנוניות, די טעקס פון די רעגירונגען מיט אלע אנדערע צרות אז התחלתן תמיד מן חודש מרחשוון. ואומר הטעם האט דער הייליגער ר' מענדלע רימינובער געזאגט אז דער טעם איז וועגן דעם שבחודש הזה הייתה המרידה במלכות בית דוד אזוי ס'שטייט אין מלכים ב' קפיטל י ז פסוק כ א וימליכו את ירבעם און ס'שטייט דארטן אין מלכים א', קאפיטל י ב, פסוק ל ג, ויעש ירבעם את החג, ווען האט ער געמאכט דעם סוכות? בחודש השמיני, דעם אכטן חודש, בחודש אשר בדא מלבו. יעצט, ל' בית ו', מלבו איז די אותיות בול, בול דאס איז חודש חשוון, איז דאס איז דער חודש השמיני. אזוי זאגט דער הייליגער בני יששכר, איז על כן גזירות המלכות איז דווקא ביי מרחשוון. און דא איז אויך געשעהן א מורא'דיגע גזירת המלכות. יעצט איך וויל ענק עפעס זאגן א זאך, איך ווייס אז יעדער גייט מיך אנקוקן משוגע צום טויט, איך ווייס, נאר איך מוז עס ענק זאגן, און אז כ'האב א טעות בעט איך ענק אלע איבער. איינער קאלט מיך אפ אז ער ווייסט אינסייד אינפארמעישן אז דא געווען א מעשה דער אראבער האט זיך פארטשעפעט מיט א אידישע טאכטער און ס'האט געהייסן ס'גייט ווערן א שידוך און אזוי ווי מ'האט צוגענומען דעם שידוך זענען זיי געקומען נקמה נעמען און ער האט כמה ראיות וואס עפעס פונקט אין דעם בית מדרש אין די גאס איז דא צענליגע בתי מדרשים און מ'האט זי האט געטענה'ט זי וויל אים זייער האבן דעם אראבער נאר זי קען אים נישט ווייל די רבנים לאזן נישט. יעצט, ס'קען זיין אז דאס איז נישט אמת, ס'קען זיין דאס איז סתם פאנטאזיע, ס'קען אדער זיין ס'איז אמת. ס'איז געווען אין איינע פון די שטעט, כ'ווייס נישט, כ'געדענק נישט פונקטליך וואו ס'איז געווען, וואס א אידישע טאכטער האט איבערגעפיקסט איר הויז דורך די אראבער, ס'איז געווען אסאך מאל איז ייחוד, און דער אראבער האט געוואוינט מיט איר, א שיינעם טאג האט זי איבערגעלאזט דעם מאן מיטן הויז, און זי האט געשריבן א טעקסט פארן מאן איך קום מער נישט אהיים. און טאמער אזאלכע פעלער אין די צענליגע, איר ווייסט וויפיל פראצענט אידישע טעכטער ווערן פארכאפט צו אראבער? און פארקערט הערט מען נישט, איר ווייסט וויפיל פראצענט? ס'איז דא אן ארגעניזעישאן וואס זיי האבן ארויפגעשטעלט אפאר חדשים צוריק אז ס'האלט ביי פופצן פראצענט, און זיי ווייסן אז טאמער איז דא קינדער מוזן זיי ווערן מוסלימס. נאר ווי יענער האט געזאגט, ווען די תאווה שפילט פארגעסט מען אלעס. סאו טאמער ס'איז אמת, האמיר אונז נאך א מישן יעצט. צו וואטשן אונזערע קינדער. כ'האב אויך געוואלט זאגן נאך א זאך, קען גאר זיין אז מ'האט נישט באצאלט פאר אן אראבער די פעיראל. ס'איז געווען דא ביי אונז אין ווילימסבורג איינער פייפער, דער פייפער וואס זיין טאטע האט די גרויסע בעקערי, דער פייפער האט א זוהן וואס איז אויך אין ריעל עסטעיט, ער איז אזוי ווי די אלע שוויצערס, ער איז אזוי ווי שטארק, ער האט נישט באצאלט, ער איז געגאנגען דער גוי האט אים אנגעכאפט און האט אים געשטאכן ביים האלז, ער האט אים געוואלט דערהארגענען, סאו האטס טענות צום גוי? דער גוי איז ער קוקט ארויס אויף דעם פעיראל, ער ארבעט שווער א גאנצע וואך מען זאל אים באצאלן, און אז מען באצאלט נישט קומט ער שטעכן, ער איז דאך א עשו, אדער ער איז א ישמעאל, און ס'קען גאר זיין מען האט נישט באצאלט פאר קיין פעיראל פאר איינעם, און וועגן דעם דארפט עטץ זייער וואטשן, זאלטס געדענקען א זאך, דערווייל ביי אידן הארגעט מען נאכנישט פאר אפאר דאלער, קליין געלט רעדט מען, פאר גרויס געלט הארגעט מען יא, סאו אויב עטץ עטץ ענק אויפפירן ווי די חיות צו די ארבייטער, גייט די זעלבע געשען, סאו טריי נאט טו עקט דאם און סטופיד און דו קאנסטראקטיוו. סקען זיין נאך א וויכטיגע זאך וואס מדארף רעדן, צו גיין אויפן הר הבית בזמן הזה איז א גרויסע מחלוקת די רמב"ם מיטן ראבד, רמב"ם איז אין הלכות בית הבחירה, פרק ו' הלכה י"ד, די רמב"ם זאגט כל מקום שלא נעשה בכל אלו וכסדר הזה אין קידוש גמור, ס'הייסט אז ס'האט געמוזט זיין אן אורים ותומים מיט א מלך און אזוי ווייטער. יעצט עזרא הסופר האט געמאכט א זיכרון אז עס איז געמאכט געווארן נאכאמאל, מען האט אויפגעשטעלט נאכאמאל דעם בית המקדש, לא במעשיו נתקדש המקום, שלא היה שם לא מלך ולא אורים ותומים, ובמה נתקדשה? בקדושה ראשונה, שקידשה שלמה שהוא קידש העזרה וירושלים לשעתן וקידשן לעתיד לבוא, די קדושה איז געבליבן נאך דאס וואס שלמה המלך האט דעמאלטס מקדש געווען ווען ער האט אויפגעשטעלט דעם ערשטן בית המקדש. דאס הייסט עזרא הסופר איז שוין געווען א נאכגעמאכט, ס'האט נישט געהאט די געהעריגע קדושה. יעצט קומט דער השגת הראבד און ער זאגט בקדושה ראשונה שקידשה שלמה, איז דער ראבד אמר אברהם סברת עצמו היא זו, דאס איז אן אייגענע סברה, ולא ידעתי מאין לו, פון ווי נעמט ער דאס? ובכמה מקומות במשנה זעהט מען אז ס'איז נישט אזוי, ובגמרא און אין די גמרא זעהט מען אויכעט אז ס'איז נישט אזוי, על כל פנים זאגט דער ראבד ולא עוד אלא שאני אומר איך זאג שאפילו לרבי יוסי דאמר קדושה, שניה קידשה לעתיד לבוא לא אמר אלא לשאר ארץ ישראל אבל לירושלים ולמקדש לא אמר פארוואס לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם כך נגלה לי מסוד השם ליראיו לפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת. ס'איז א מחלוקת יעצט, די רמב"ם האלט אז מ'טאר נישט היינט אריינגיין ווייל. די שלמה המלך האט מקדש געווען די עזרה און ירושלים לשעתן וקידשן לעתיד לבוא, און די ראבד זאגט מן השמים האט מען אים מגלה געווען א סוד אז היינט איז נישט דא קיין כרת, אויף דעם האט געבויעט דער רב טענדלער ר' משה פיינשטיינ'ס איידעם וואס ער זאגט אז אים האט מען אויך מודיע געווען בסוד השם ליראיו אז ער ער מעג אריינגיין זעהט אויס. למעשה ער האט צוויי זין, איך האב ענק שוין געזאגט, איינער איז פון מאנסי וואס מען האט אים ארויסגעווארפן פון די קהילה, די קהילה שלאגט זיך מיט אים, ער האט געזאגט פאר א פרוי דו עסט מאכן א קינד מיט מיר עט עס זיין משיח, זי איז אן אשת איש, און זי האט אים ריקארדעד, און ס'איז דא היינט, ס'איז אפען מען קען עס הערן, און זיי האבן אים ארויסגעווארפן, ער סאוט זיי, זיי סאו'ן אים, און ער האט נאך א זין דער טענדלער וואס ער איז געווען אין קאליפארניע א רב וואס איך בין דארטן, איך האב פארראכטן דארט די מקוה אפאר יאר צוריק, און פונקט דעמאלטס איז געווען אז זיי האבן אים ארויסגעווארפן, ווייל ער האט געטשעפעט קינדער און ס'איז געבליבן א קווייעט דיעל אז ער גייט ארויס ער וועט נישט פרעסן טשארדזשעס סאו דאס זענען געווען דאס זענען די צדיקי הדור וואס שידוע להם מסוד השם ליראיהם עכ"פ ס'איז דא אין דעם א גרויסע מחלוקת צו מ'מעג אריינגיין די בריסקער גייען נישט צום כותל ווייל זיי האלטן אז א ביאה במקצת איז אויך א ביאה איז אז מ'לייגט אריין די פינגער אין כותל אריין איז א גאנצע שאלה צו נישט חייב כרת לויטן רמב"ם עכ"פ ס'איז נישט יעצט וויכטיג די מקור אין די הלכה. אפילו מען ווער אננעמען דעם שיטת הראב"ד אז מען מעג גיין, דאס איז הוא תינח אז ס'קאסט נישט אידישע נפשות. אבער אז די גוים, די גאנצע אינטיפאדע וואס ס'טוט זיך יעצט אויפוועקן איז ווייל מען גייט אויפן הר הבית. אויף מען זאל הרג'נען אידן איז זיכער נישט כדאי צו גיין. דארף מען צו דעם שום קיין סוד השם ליראיו דאס איז א נארמאלע זאך. מען האט גענומען פיר ערנסטע תלמידי חכמים און א פיפטן איז געווען א דרוזי און זיי האבן. און מ'האט זיי צובלוטיגט אזוי ביטערליך אז ס'איז ממש א שרעק. סאו אונז דארפן זיך רעכענען מיט די אלע זאכן און נישט צו זיין קיין ווייז גייז. ווייל דער ווייז גיי דער לויפט אוועק. ער גייט אויפן הר הבית, דרייט אן און גייט אוועק. ווער ליידט דערפאר? די בני תורה וואס זיי זיצן אין בית מדרש. און עס קען זיין וועגן דעם איז געקומען אויף כלל ישראל די גרויסע צרה ווייל מ'האט אנגערייצט די אראבער. ממילא מען דארף זיך רבותי ווי העוו טו סעטל דאון, אונז מוז מיר זיך סעטלען, און אונז מוז מיר געדענקען מיר זענען גלות, אפילו אין מדינת ישראל אפילו האבן מיר אן אייגענעם פארלעמענט א אידישען כנסת א פארלעמענט מיר זעמיר אין גלות. שוין, דאס איז נאר געווען אביסל צוגעלייגט, יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. יעצט לאמיר צוריק קומען אביסל צו די פעדעפיילס, קודם מען דארף וויסן אגודת ישראל האט געהאט א קאנווענשאן דעם מוצאי שבת. דאנערשטאג איז געווען וואוטס אין ניו דזשערסי צו מען מעג זיך אליינס הרג'נען אויב מען איז נישט געזונט צו נישט. יעצט כ'וועל זאגן וואו דאס איז. ס'איז געווען אמאל איינער, ער איז געווען א דאקטער, ער האט געהייסן דאקטער קעווארקיאן. ער האט געוויזן אויפן טעלעוויזשאן וויאזוי ער גיבט אריין, ער אינדזשעקט א נידל, כ'וויל נישט זאגן וואס ער אינדזשעקט אריין ווייל היינט די בחורים קענען אלעס טרעפן, כ'האב ענק שוין געזאגט. אין די ODA האט איינער גע'גנב'עט צוויי, א בחור האט גע'גנב'עט צוויי פילע פרעסקריפשאנס ביכלעך פון דעם טיש, און דער דאקטער קומט צוריק און ער זעט ס'נישט דא גארנישט. האט מען געמאכט א נייע תקנה אין די ODA, אזוי ווי כ'האב ענק שוין פארציילט, אמאל איז געווען אין ארגענטינע איז געווען עפעס אזא הייוועי, וואס מ'איז געפארן שנעל און ס'האט געמאכט א וואן הונדערט ענד עיטי דעגרי טורן ביי די סוף פון די הייוועי, און יעדעס מאל ווען איינער איז דארטן געפארן פלעגט מען געהארגעט ווערן, אדער מ'האט אריינגעקראכט אין די וואנט, אדער מ'האט זיך, וואטעווער העפענד. האט מען באשלאסן אז מען גייט מאכן צוויי זאכן, מען גייט מאכן א האספיטל דארטן ביי די קורב, און מען גייט אויך מאכן א גרעיוויארד, אזוי אז טאמער ווערט מען געהארגעט קען מען אים גראד באגראבן, און טאמער קען ער נאך לעבן טראגט מען אים אין האספיטל. איי, פארוואס זאלסטו נישט טון קאנסטראקטיוו און פאררעכטן דעם שארפ קורב? דאס נישט! אזוי ארבעט דאך די וועלט היינט. יעצט דעם זאך צו פאררעכטן אז מען האט געגנבעט צוויי ביכלעך וואס דאס איז זייער דעינדזשערעס אז מען קען זיך אויסשטעלן דארטן אלע מינע נערוון פילן מען קען זיך אויסשטעלן די אלע מינע קאנטראלד סאבסטענסעס וואס ס'מאכט היי מיט אלעם אקסיקאנטין מיט אלעם האט מען געמאכט א תקנה אז דער דאקטאר טאר נישט מער האלטן די פרעסקריפשאנס אויפן טיש נאר ער דארף עס אריינלייגן אין די וואלט אוועקגעשפארט, און ווען ער דארף געבן א פרעסקריפשאן דעמאלטס וועט ער עס אויסשטעלן, האט דער דאקטאר געזאגט איך פייף ענק אן, איך בין נישט ענקער בהמה, לערנטס אויס ענקערע קינדער זאלן נישט טאטשן יענעמס פרעסקריפשאנס, נו זע דיך עס, אונז זעמער דאך אזוי צו צושאסן, מען האט נישט געלערנט גארנישט, באט עניוועי איז למעשה. וויל איך נישט זאגן די נאמען פון די מעדיקעישן וואס מען שטעכט אריין אין זיך אבער ס'איז געווען אויפן טעלעוויזשן יעדער האט עס געזען און די גאווערמענט האט געבעטן אז ער זאל עס נישט ווייזן אויפן טעלעוויזשן ווייל אנישט וועט דאך עס יעדער זיך אויסלערנען צו טוהן מען קענען הרג'נען וועם מען וויל ס'איז אזוי גרינג ס'איז ממש א דזשאוק דו שטעכסט אריין א קליין שטיקל א טראפ פון די קעמיקל און יענער איז נישט דא ביז צוויי דריי מינוט און ער האט א זיסן טויט אויכעט ווייל ער ווערט נאקט אוט. סאו דער קעווארקיען האט עס יא געוויזן און זיי האבן אים צוגענומען די לייסענס און אים איינגעזעצט אין דזשעיל, איך מיין ער איז שוין אפגעזעסן זיינע פֿופֿצן יאר צו וויפיל, צו פֿינף און צוואַנציק יאר, איך געדענק אפילו נישט, און ער איז שוין אינדרויסן אויך. יעצט דאס וואס ער האט געטון דעמאלטס ווען ס'איז געווען אויפן טעלעוויזשן. האבן אלע אנאליסטס געזאגט אז יעדער דאקטער טוט עס, ס'איז א נארמאלע פרעקטיס א דאקטער ס'קומט אריין צו אים א פעישענט, ס'האט שוין אלצהיימער, ס'האט שוין דעם מינע קראנקייט, יענע מינע קראנקייט, קענסער מיט אלעם, איז די דאקטוירים געבן די נידל און ס'איז נישט דא מער, ס'איז א נארמאלע פרעקטיס, זיי געבן עס נישט אין אפיס, אבוויעסלי זיי געבן עס אדער ביי זיי אינדערהיים אדער זיי געבן עס. אין א נורסינג האום צו וואו סע איז. צו א איד מעג דאס טוהן צו נישט איז זיכער אז נישט, דאס הייסט די גרעסטע סארס אוו רציחה. א מענטש איז אמאל געקומען צום סטייפלער און ער האט אים געזאגט אז ער ליידט אויף דעם און אויף יענעם און ער האט צער גידול בנים האט אויסגערעכנט בקיצור ער האט נישט איין געזונטן אבר אין די גאנצע אין זיין גוף און אין זיין גאנצן ברענגען קינדער אויף די וועלט און ער האט יסורים. בקיצור האט ער געזאגט פארן סטייפלער אז ער האלט אז פאר אים וואלט געווען א מצוה ארויפצוגיין אויפן דאך און ארויסשפרינגען און זיך הרג'נען, מאבד עצמו לדעת. בקיצור האט אים דער סטייפלער געזאגט און דו ווייסט וואס דער אייבערשטער גייט טוהן? זאגט ער ניין, זאגט ער ער גייט דיך שוין צוריק שיקן נאכאמאל, דו גייסט צוריק דא אהינקומען. וועגן דעם. איך זאג ענק כסדר, ביי אונז איז דאך אזוי, וואס ס'דארף האבן א הכשר איז דאך נעבעך אין דר'ערד. איז עס גיטין איז עס אין דר'ערד, איז עס קידושין איז עס אויך אין דר'ערד. יעדער ראצער איז מסדר קידושין. די גמרא זאגט, ווען איינער איז נישט בקי בטיב גיטין וקידושין אל יעסיק עמהם. ס'איז צו שרייבן די כתובות, יעדע זאך האט דאך אירע זאכן, ס'זאל נישט זיין מוקדם, ס'זאל זיין גוט געשריבן. על כל פנים, וואס ס'דארף האבן א הכשר איז אין דער ערד, די מילכיגס איז אין דער ערד, דאס פליישיגס איז אין דער ערד, און וואס איז נישט אין דער ערד. נאר, הער אויס, א מענטש מוז דאך עסן, וואס קען ער טון יעצט? לאמיר רעדן יעצט וועגן קראנקע. ס'דא א קאנטראווערשל אישו פון די רבנים, וואס מ'מעג טון, וואס מ'טאר נישט, וואס מ'מוז טון, וואס מ'טאר נישט טון. זיי זאגן אז ארויף לייגן א רעספירעיטער נישט זאל מען, אראפ נעמען טאר מען נישט. נאכדעם איז דא מענטשן וואס זענען פולקאם געזונט, ס'מאכט זיך אן אז זיי קענען נישט ארויף ברענגען דעם שליים, קען מען נישט זאגן אז מ'זאל זיי לאזן שטארבן. יעצט אזוי ווי אין יעדע אידישע אינדוסטרי, בפרט נאך אין הכשרים, איז דא רבנים וואס זיי נעמען שטעלונגען. געלערנט האָט ער אױף אַ געלעכערטן פֿליגל מיט אַ צעבראָכענעם פֿיסל פֿון אַ הינדל, און ער נעמט שטעלונגען אין דלת חלקי שולחן ערוך, ער נעמט אין זאַכן װאָס עס שטײט אַפֿילו נישט אין שולחן ערוך. כ'מײן די הײַנטיקע מעדיקל איז אַ ביסל אַנדערש װי אין שולחן ערוך. אין שולחן ערוך שטײט אַז װען אַ מענטש נפֿל עליו מפּולת און מע איז בודק בחוטם, מע לײגט דאָרטן צו, צו זען, צו די נאז ארבעט אים, און טאמער ס'בלאזט שוין נישט איז ער טויט, טאר מען נישט מחלל שבת זיין. און היינט מיט מעדיקל עקוויפמענט מיט אלעם האט מען שוין געראטעוועט מענטשן וואס זענען שוין געווען אפאר מינוט אזוי טויט. איז ממילא די אלע זאכן ווערן געטוישט לויט די מציאות פון די טעכניקע. ס'טייטש די תורה טוישט זיך נישט. די ווארט איז אז אונז קען מיר היינט אויפלעבן א מענטש אפילו וואס דעמאלטס האט ער שוין געהייסן טויט. איז למעשה היינט אז דו'סט פרעגן א רב צו מ'מעג מחלל שבת זיין נאכדעם וואס ס'איז נפל עליו מפולת און מ'האט אים בודק געווען עד החוטם, וועט ער זאגן מ'מעג, פארוואס? ווייל. די מאדערן טעקנאלעדזשי קען אים נאך פון אסאך א ווייטערן פלאץ צוריק ברענגען. יעצט, אזוי ווי ס'דא אסאך רבנים וואס האבן גארנישט געלערנט און זיי פסק'נען. נאכדעם איז דא, מען קומט זיך צאם איינמאל א יאר אין געוויסע פלעצער, אין געוויסע קאלעדזשעס וואס מען גייט דורך די אלע מעדיקעל סייענס זאכן, וואס מען מעג, וואס מען טאר נישט. ס'איז דא פראפעשענעלס וואס זיי פסק'נען אין דעם. למעשה איז אבער אזוי. דא יעדע ראצעדיגע רב פסקנט אויכעט אין דעם. כ'מיין וואס ווייסטו? וואס פארשטייסטו צו דעם? עניוועי. ס'איז די זעלבע ווי אלע הכשרים. רבי אהרן האט נישט געוואוסט מ'שעכט מאסקאווי דאק, ער האט נישט געוואוסט אז מ'געט א נידל פאר די בהמה אז די בלוט זאל בלייבן אינעווענדיג און נאכדעם קען מען עס נישט זאלצן ווייל דעמאלטס איז רויט די פלייש, ער האט נישט געוואוסט די אלע זאכן. און ווער ווייסט וואס נאך ער ווייסט נישט און ער וועט געוואויר ווערן. און קען זיין ער וועט קיינמאל נישט געוואויר ווערן באט עניוועי סאו דאס איז היינט געווארן א קאמאן פרעקטיס אז מען טרייט ווי מען זאגט צו פאר יעדער רעדט זיך איין ער מאכט גרינגער פארן קראנקן דו מאכסט נישט גרינגער די מענטש האט זיך אפגעפלאגט א גאנץ לעבן ער האט געטון וואס ער האט געטון ער האט געלעבט וויאזוי ער האט געלעבט דער אייבערשטער וויל אים צוריק נעמען ריין ס'שטייט אין רמבן. ער ברענגט עס אין איוב אז זיבעציג יאר אויף די וועלט יסורים איז נישט גלייך צו איין מינוט יסורים אויף יענע וועלט, איר קענט אייך פארשטעלן וואס דא גייט פאר. סאו אבוויעסלי אז דער אייבערשטער איז גוט און ער געבט פאר א מענטש אריכות ימים און נאכדעם ווערט ער אביסל קראנק און ער דארף דורכגיין געוויסע זאכן, דארף מען אים לאזן ער זאל עס דורך גיין. כווייס איך האב א חבר, נישט קיין חבר אבער א מענטש וואס איך קען אים, ער האט געזען זיין טאטע הייבט זיך אן צו פלאגן האט ער געזאגט דעם דאקטער לייג אים אוועק און פארטיג. יעצט למעשה ער האט מיר געזאגט פארוואס ער טוט עס. ער האט געגעבן א זאג ווייל איך האלט נישט ביי האלטן א מענטש ביי מיין טאטן און ער זאל אויסשוועמען דאס גאנצע געלט וואס ער האט געמאכט ביים לעבן, עפעס מוז דאך אונז אויך בלייבן. פיין. יעצט ווען א יונג יונגל האט לאמיר זאגן קענסער אין קאפ טוט מען פאר אים אלעס מען מאכט ארגענעזעישאנס מען טראגט ארום די פאמיליע מיט טעקסיס מיט קאר סערוויסעס מיט אלעם פארוואס ווייל יענער איז געווארן אלט איז שוין אנדערש כ'בין געווען אין שפיטאל אפאר וואכן צוריק מיט א קרוב משפחה איז געווען דארטן עפעס א. גאר א גרויסער תלמיד חכם, א ליטווישער איד, גאר א גרויסער תלמיד חכם, ער האט איבערגעשריבן די ספרים פונעם ווילנער גאון'ס, ער האלט נאך אינמיטן אבער ער האט שוין אסאך איבערגעשריבן, און ער ברענגט עס דארטן פיל מיט די אלע זייערע מצודות מיט אלעם פון זיינע תלמידים, ס'איז א מורא'דיגע חיבור, ער האט שוין געמאכט אפאר, באט עניוועי, זיין ווייב איז געווען פופציג יאר אלט. און זי האט געהאט מוראדיגע יסורים שי וואז דייאינג פראם קענסער, און די שמערצן זענען געווען מוראדיג, האט ער זיך מיישב געווען אז ער גייט פרעגן א רב וואס צו טוהן, האט ער אראפגעקאלט ר' דוד קאהן פון פלעטבוש, זיינס א רב צו א ידיד צו נישט קיין חילוק, פרעגט ער אים ר' דוד וואס זאל איך טוהן, זאל איך לאזן ס'זאל שטארבן ווייל די דאקטוירים זאגן גראד מ'וועט איר נישט געבן גארנישט א האלבן טאג און שי איז א גאנער. צו זאל איך פאלגן דעם דאקטער, צו א איד דארף קענען ווי מען זאגט אויסהאלטן אביסל יסורים אויכעט ער זאל אנקומען ריין. זאגט ר' דוד קאהן ס'איז א זאך וואס איך קען דיר נישט ענטפערן. פרעגט ער אים וואס זאל איך טון? זאגט ער איך וועל דיר זאגן וואס דו זאלסט טון, פרעג די פרוי אליין. און ער גייט אריין אין צימער און ער פרעגט די פרוי זאג מיר אפשר וואלט שוין געווען כדאי אויפצוהערן די אלע מעדיקעישאנס, אזוי וועסטו קענען ווי מען זאגט במנוחה נכונה אהיים גיין. אהיים גיין מיין איך אויף יענע וועלט. האט זי אנגעהויבן צו שרייען אויף אים, האט זי געעפנט א מויל. וואס? זאגט זי, דו ווייסט אז איך וויל נאך זוכה זיין צו גיין אין א שול און שרייען יהא? שמיה רבא! דער מענטש האט עס נישט געגלייבט. און נאך געט זי אים א זאג און נאך א זאך, איך וויל דיך עפעס פרעגן, כ'ווייס, זי האט אויסגערעכנט אפאר אייניקלעך, די אלע וויל איך נאך געבן א קיש און א האג, דאס איז דאך מיינע אייניקלעך, אויף דעם האב איך מיך געפלאגט. שוין, דער איד איז ארויסגעקומען, ער קאלט ר' דוד, און ער זאגט אים, זאלסט וויסן, דאס האט זי געזאגט, זאגט ער, סאו יו העוו די ענסער. און זי האט געלעבט אזוי אין גרויסע יסורים נאך א וואך. און זי איז קיינמאל אין א שול נישט צוריק געגאנגען קאוז שי נעווער מעיד איט, באט בעסיקלי ווען דו זאלסט קענען פרעגן א מענטש און ער זאל זיין נארמאל וועט ער זאגן ליסן איך וויל נאך לעבן איי ס'איז פול מיט יסורים דעטס די פרייז יו העוו טו פעי סאו ווער געט איר א רעכט צו צו נעמען יענעמס לעבן די גמרא זאגט אזוי אז פארוואס ברענגט מען אן עגלה ערופה, זאגט די גמרא, ווייל ס'זאל קומען די עגלה וואס האט נישט געמאכט קיין פירות, און ס'זאל מכפר זיין אויף דעם מענטש וואס האט נישט געמאכט קיין פירות, מ'האט געטראפן א געהארגעטן האט ער נישט געמאכט קיין פירות, פרעגט די גמרא, זייער פיין. און אלא מעתה, אויב מ'האט געטראפן דעם מענטש וואס ער איז געווען טויט, ער איז געווען א זקן אדער א חולה וואס ער האט שוין נישט געקענט מאכן קיין פירות, פירות מיינט מען דאך קינדער, אן עגלה האט נאך נישט געקענט האבן קיין קינדער, איז במילא פרעגט די גמרא איז אויב אזוי זאל מען נישט דארפן ברענגען אן עגלה ערופה, ווייל לאמיר זאגן ער איז א זקן, ער האט שוין נישט געקענט מאכן קינדער, צו ער איז א חולה. ס'קען זיין ער האט שוין א שטוב מיט קינדער. וואס עסטו דעמאלט זאגן? זאגט די גמרא אה די די די אה די האסט דעם ראנג קאנצעפט. די מיינסט אז פירות מיינט קינדער? ניין! פירות מיינט לערנען און דאווענען. ווען אונז לערן מיר און אונז דאווען מיר מאכן מיר פירות. און נאכדעם באגלייט עס אונז אויף יענע וועלט. שרה אמנו די מאמע שרה שטייט ושרה עקרה אין לה ולד. פרעגט דער זוהר הקדוש נו אוואדע אן עקרה האט נישט קיין קינד וואס וואס דארף מען איבערחזרן שרה געווען אן עקרה זי האט נישט קיין קינד זאגט דער זוהר הקדוש קינדער האט זי יא געהאט ווייל יעדעס מאל זי האט געוואוינט מיט איר מאן מיט אברהם אבינו אין בטהרה און בקדושה האט זי ממשיך געווען קינדער און דאס זענען גראדע געווען די נשמות הגרים וואס האבן זיך שפעטער מגייר געווען. איז למעשה קינדער האט זי יא געהאט, נאר פיזיקעל קינדער אויף די וועלט דאס האט זי נישט געהאט, איז ושרה עקרה איז עקרה, אין לה ולד האט זי נישט געהאט, אבער קינדער אויף יענע וועלט האט זי יא געהאט. סאו דאס מיינט מען אז ער קען נישט מער מאכן פירות. דו נעמסט א מענטש ער האט טאקע יסורים אבער עט די ענד אוו די דעי דאוונט ער דאך ער זאגט שמע ישראל יעדן טאג, עפעס טוט ער דאך נאך פארן אייבערשטנס וועגן, און דאס וואס אונז זעמיר נישט תופס די הייליגקייט און די גרויסקייט פון יעדן איד'ס א ערליכן תפילה פארן אייבערשטן און אן ערליכן שבח והודאה פארן אייבערשטן, אפילו מען זאגט עס אויף אידיש, הייליגער באשעפער גוט מארגן, איך דאנק דיר אז דו האסט מיר צוריק געגעבן די נשמה. דו ווייסט נישט וואס דאס מיינט, וואסערע א רושם דאס מאכט אויף דיר, און ס'מאכט. אויף אלע עולמות פון אויבן ביז אונטן. סאו עניוועי, ס'איז דא היינט א נייע סיסטעם, מ'הרג'עט אוועק. און איך זאג אייביג, וועגן דעם איז נישט גוט צו האבן א פאליסי אויך נישט. ווייל אזוי ווי מ'האט דעם מלמד ר' אלטר שמחה געהרג'עט, אזוי ווי מ'האט צענדליגע אנדערע מענטשן. איך ווייס פון א חברהמאן וואס ער האט זיין טאטן אויך געהרג'עט. און איך ווייס פון איינעם וואס די טאטע מאמע איז געווען געזונט, זיי זענען שוין געווען ביי פיר רבנים און יעדער האט אונטערגעשריבן מ'זאל מאכן דו נאט רעסעסעטעיט.

ס'איז אנבעליוועבל. און מ'איז נישט אליין אויך נישט ווייל ס'איז דא די אינוועסטערס, די אינוועסטערס האבן גארנישט מיט דיין טאטן. עניוועי. אבער דאס איז נישט די פונקט וואס איך וויל יעצט צוקומען. וואס איך וויל צוקומען איז. ס'ווערט געברענגט אין מדרש די אידן אין מצרים. זענען געווען די העכסטע וואס איז געווען, קודם האט מען זיי דערקענט ווייל זיי זענען געווען ווייסע, ס'איז געווען יעקב אביןו'ס קינדער, און נאכדעם זענען זיי געווען הויך אריסטאקראטיש, פון קעניגליכן הויז, געגעסן מיט יוסף הצדיק אין אלע סעודות, ס'איז געווען סאמטינג טו טאלק אבאוט אין אידזשיפט, עניוועי. וויאזוי פלוצלינג איז געווארן אז אונז זעמיר געווארן אזאלכע שקלאפן אויף דריי דורות אז מ'האט געמוזט מיט די גרעסטע ניסים אונז ארויסציען פון דארטן, האו דיד איט העפען? וויאזוי זעמיר געפאלן מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, האו האו? זאגט אונז דער מדרש א קלייניקייט, זאלסט וויסן ס'איז געשעהן ווייל פרעה האט קודם געצאלט געלט, אזוי ווי ר' אהרן האט א נעפיו אין צבא אין צהל, ער האט געדארפט אביסל זנות, אין ישיבה איז ער נישט איינגעזעסן, מ'האט נישט געמאכט אזא מין ישיבה אז מ'זאל געבן אביסל פאר די בחורים וואס זענען מאר אוט גאואינג, און עט די ענד אוו די דעי איז ער געזעסן נעבעך איינגעלייגט נישט געהאט וואס צוטוהן, איז ער געגאנגען ווערן א צהל'ניק, דארטן קען מען טוהן וואס מ'וויל און ער האט שוין א גוירל פרענד.

דעם וועט מען געבן שלעק און ער גייט אין תפיסה און אזוי ווייטער. דער גאנצער חורבן פון אונזער חינוך איז איין זאך, אונז האמיר זיך אריינגעלאזט אין גוי'יש געלט און מ'האמיר גענומען געלט פון זיי, און יעצט זעמיר טיף טיף טייער אין דר'ערד. איך זיץ און איך קוק, אונז זעמיר דאך אויך אויפגעוואקסן, אמת אונז זעמיר געווען א קלענערע נאמבער אין קוואנטעטי, ווי היינט די תלמוד תורה'ס, אבער אונז זעמיר דאך אויכעט, איי מין עפטער אלל ווי אלסא ווענט טרו דיס סיסטעם. אין אונזער חדר איז כמעט נישט געווען אזויפיל צרות וויפיל ס'איז היינט דא, עי סי די סי עף בי זי ש ז, איך קען נישט די אלע, דער איז סאו מאטש גאוינג אן אין חדר דעט איטס אנבעליוועבל. סאו שטעלט זיך א קשיא וואס איז באמת געשעהן? וואט רילי העפענד? איז די תירוץ איז זייער פשוט. מען האט אונז געגעבן טרייפע געלט, טרייפענע פראגראמען, ס'האט זיך אויפגעשטעלט מיט קול הנערים, האט איינער באצאלט צוואנציג טויזענט דאלער אין סאטמארע בית מדרש און אלע קינדער זענען געקומען, איך רעד שוין נישט וואס אמאל האט מען זיי אנגעכאפט און אנגעפאטשקעט און אנגעהארגעט, און יעצט געט מען דאך שוין אבאכט אויף דעם, סא האט מען געוואטשט, סא וואט העפענד נאו? דער וואס האט עולה געווען קול הנערים האט געקענט זיין גאר אזא גנב אזוי ווי די רובין פעמילי. דאס איז וואס דא גייט פאר, ס'איז פאלש געלט, ס'איז טרייפע געלט, און דער רבי האט געשריגן כח הפועל בנפעל, און ער איז ליידער געווען גערעכט. אגודת ישראל העלפט אונז צו לעצטנס, אמאל האבן מיר דאך געוואוסט מיט אגודה האט מען נישט קיין שייכות, היינט ברענגען זיי אונז געלט, פראגראמען, באסעס, וואס דו ווילסט ברענגען זיי. סאו למעשה ווען פרעה האט אונז געוואלט אריינכאפן האט ער אונז קודם געגעבן געלט, נאכדעם זענען מיר שוין געווען זיינע שקלאפן אויף אייביג.
יעצט אמעריקע ארבעט אויפן זעלבן סיסטעם. ס'איז געווען, היטלער האט געהאט א סיסטעם, ס'האט געהייסן די קיו פארטי פייוו פראגרעם, מ'זאל גיין אין אלע שפיטעלער, און ווער ס'איז זעכציג און העכער, צו פון וועם מ'וועט שוין נישט האבן גארנישט אפילו ווען ער איז פערציג, לאמיר זאגן ער איז נערוון קראנק צו אנדערע, זאל מען זיי פארברענען און פארטיג. ער האט געוואלט האבן א ריינע ראסע. ס'איז געווען א וועלטס רציחה, א מענטש האט זיך אפגעפלאגט א גאנץ לעבן, ער האט באצאלט זיינע שטייערן, ער האט באצאלט פאר מעדיקל אינשורענס, פלוצלינג געט מען אים א ווארף צו די דאגס, נו הו קעירס, דאס איז געווען זיין פאליסי, אמעריקע האט זיך אויך אויסגעלערנט די אלע פאליסיס, און זיי טוען עס אבער אביסל אויף אן איידלערערען אופן, קודם נעמט מען די אלע קראנקע, און די האספיטעלס האבן עפעס א סיסטעם, און טאמער. זיי פילן אז דו פראגרעסט נישט ווארפט מען דיך ארויס. די גאווערמענט הערט אויף צו צאלן, זיי צאלן אויף אפאר טעג און א גוטן טאג. אה יענער צאלט טאפ אינשורענס, הו קעירס? ס'האט צו טון מיט אבאמא קעיר האט עס צו טון. אבאמא האלט אויך אזוי. ביסט יונג געזונט איז גוט ווען נישט סתם קרענקען נעם אים אראפ און פארטיג. יעצט אין א געוויסע פוינט טוט מען שוין אזוי, נאר וואס מען קען עס נישט טון אויפן גראבן גראבן אופן טוט מען עס נאך אביסל באהאלטן. יעצט די ערשטע סטעיט זאל דורכפירן א געזעץ אז מען קען זיך אליינס הרג'נען איז ניו דזשערסי. נו, אז זיי האבן דאס דורכגעפירט איז עס אזוי ווי פרעה האט אונז געגעבן אסאך געלט קום צו ארבעט. נאכדעם האט ער געזאגט יעצט וועסטו זיין מיין עבד אויף אייביג. דער סוף גייט זיין ס'גייט זיין אידן וואס זיי גייען אויכעט טוהן די זאך. עט א איד נישט קענען טענה'ן איך בין א איד און לויטן רעלידזשען טאר מען עס נישט טוהן. און דער סוף גייט זיין אויב ס'וועט גוט ארבעטן און מ'וועט זען ס'איז דא א רעוועניו פון אפאר הונדערט ביליאן דאלער. ווייל עטס מוזט פארשטיין א זאך, א מענטש ווען ער צאלט די העכסטע, בלו קראס, בלו שילד, מעידזשער מעדיקל, קען ער צאלן צוויי, דריי, פיר, פינף טויזנט דאלער א יאר. צען טויזנט דאלער איז שוין אסאך מיט א פילע פעמילי מיט אלע קראנקהייטן. ווען א מענטש גייט אריין אין שפיטאל אויף דער עלטער די לעצטע פאר חדשים צו די לעצטע יאר פון זיין לעבן, קאסט ער פאר די סאושעל סעקיוריטי, פאר מעדיקעיר, קאסט ער בערך צווישן צוויי ביז דריי הונדערט טויזענט דאלער, סאו ווער אבזארבט דעם לאס? די נעקסטע דזשענערעישן, און דאס איז זייער נישט גוט ווייל עט די ענד אוו די דעי ס'וועט זיין א דיזעסטער. וויאזוי מ'האט צוגעלאזט אז די דאקטוירים זאלן בילן סתם אין די וועלט אריין דאס איז אויך א רשעות געווען. למשל אין ענגלאנד צו אין קענעדע וואו די דאקטער איז איינגעשטעלט פאר א וועידזש האבן זיי נישט די לאוסעס. אמעריקע ס'איז אן אופען ענטערפרייז און זיי האלטן אז אויב מ'וועט נישט געבן דעם אינסענטיוו וועט קיינער זיך נישט גיין לערנען. אקעי, כ'בין צו דעם אויך מסכים. סאו די גאווערמענט הייבט אן צו זעהן אז זיי זענען אין א טאטעל בענקראפסי. נאר אז דאס וועט אזוי אנהאלטן נאך צוויי דריי דזשענערעישאנס איז אמעריקע ווייפד אוט. איז וואס טוען זיי? איז מאכן זיי א געזעץ. דו ווילסט נישט לעבן? דו דארפסט נישט לעבן. אונז קומען צו ווי איידלע מענטשן מיט איידלע גלאווס. נו, זייער אסאך מענטשן לאזן זיך צורעדן. איך ווייס איינער פון מיין קרוב משפחה, פאר צוויי א האלב יאר צוריק האט אים די דאקטער מסביר געווען ער האט נישט וואס צו לעבן, ס'איז גארנישט, ס'וועט שוין גארנישט זיין, ער לעבט נאך צוויי א האלב יאר נאכדעם. כ'מיין, דו קענסט דאך נישט יענעם צונעמען דאס לעבן. עניוועי, איז הייבט מען אן, און דו ברויכסט עס נישט. און מען קען צורעדן פערציג פופציג פראצענט מענטשן. סאו די דאקטער איז א היראו פאר די גאווערמענט. יעדן מענטש וואס ער הרג'עט סעיווט ער מסתם דריי פיר הונדערט טויזנט דאלער פאר די גאווערמענט. שפעטער גייט עס ווערן מענדעטארי. קומען צוויי צו דריי יאר ארום וועט די דאקטער זאגן ליסן איך האלט יא שוין גארנישט פון דיין לעבן. איך סיין דיך אראפ. און ווער וועט וויסן וואס דער דאקטער. געבן דעם נידל און דו ביסט נישט דא מער, דעטס גאנע בי די ענד אוו די דעי. נאר דער אמעריקאנער איז נישט אזא דייטשער אפענער מערדער, ער גייט צו אויף אן איידלען אופן, אבער דער זעלבער מערדער. און וויבאלד ס'איז שוין געווארן אין די לאו אז דו קענסט דאס אויסוועלן, גייסטו ווערן געצווינגען דאס אויסצואוועלן, ווייל דאס האט פרעה געטון, קודם האט ער געצאלט גוט געלט. קודם געט מען דיר א טשויס קענסט עס אויסוועלן, נאכדעם וועסטו שוין טון וואס מ'וועט הייסן. און דאס איז זייער שלעכטע, ווערי ווערי בעד נייעס. יעצט אז ס'קומט אזא זאך האט אגודת ישראל געדארפט זיין די וואס זיי זאלן וואוטן אז מ'זאל דאס נישט דורכלאזן. און ס'האט געפעלט איין מענטש וואס זאל וואוטן אז נישט וואלט עס נישט דורכגעגאנגען. בפרט נאך אין ניו דזשערסי ווי ס'וואוינען כ'ווייס מסתם צוואנציג אדער דרייסיג פראצענט פון כלל ישראל פון אמעריקע, איז דא א קליפ ווי מ'ווייזט אז דעמאלטס זענען געזעסן די פירער פון אגודה און זיי האבן געמאכט ריהערסעל וויאזוי זיי מאכן זייער דינער. זייער דינער איז מער ווערט ביי זיי ווי די גאנצע תורה מיטן אייבערשטן מיט אלע גאנץ כלל ישראל, חס ושלום. דעי דאנט קעיר, און שוין, דאס איז וואס דא גייט פאר, און דאס איז א ביטערע אומגליק, ווייל נעקסט אז ניו דזשערסי האט עס געטון גייט די נעקסטע קומען אין ניו יארק, ווייל גאווערנער קריסטי וויל דאך לויפן צו זיין פרעזידענט, סאו ביי אונז האמיר דאך אויכעט קענדידעיטס וואס ווילן לויפן צו זיין פרעזידענט, און עט די ענד אוו די דעי גייט זיין א חורבן מ'עט נישט קענען לעבן. יעצט, אגודת ישראל ביים קאנווענשאן איז דא דער נאוונאמינסקער רעבע, דער איז אן עוכר ישראל איר הערט? אזא לאו לייף, אזא שמוציאן ווי ער איז נישט דא זיין גלייכן, ער פייט קעגן די צובראכענע קינדער, די וויקטעמס, ער פייט אז די פעדעפיילס זאלן אנהאלטן, און מען זאל גיין צו די רבנים, פאר דריי יאר צוריק זעמער געגאנגען פאר זיי האבן געמאכט זייער דינער, מען זעמער געשטאנען אינדרויסן געטיילט צעטלעך, זיי האבן זיך זייער געשעמט, און זיי האבן אנגעהויבן צו רעדן מ'עט עפעס יא טוהן, מ'עט נישט טוהן, מ'עט נישט טוהן גארנישט. יעצט וואס ברענגט אראפ אלע רבנים? כ'על ענק זאגן, אמאליגע רבנים זענען נישט געווען בעסער, ס'איז געווען גוטע גרויסע צדיקים ערליכע אידן, אבער ס'איז אויך געווען אזאלעכע קאראפטעט רבנים. די חילוק איז נאר געווען אז דו האסט עס נישט געקענט ליינען אין קיין שום צייטונג אין קיין שום בלאג. און די רבנים כאפן היינט אז ס'טויג נישט די בלאגס. כ'האב ענק געזאגט דאס ברענגט זיי אלע אראפ. די אלע זאכן וואס איך זאג ענק וועט נישט שטיין אין איד און אין בלאט מיט קיין קאמענטעריס אויך נישט. איך כאפ נישט וואס די גאווערמענט טוט מיט אונז. עניוועי, איז די בלאגס איז אויך אזוי. אין ארץ ישראל האבן זיי געמאכט א נייע מישן אז מ'זאל נאר האבן טעלעפאנס מאושר. מאושר. א מורא'דיגע זאך. און וואר. די שאלה איז נאר. פארוואס האבן זיי אראפגענומען נחום ראזענבערג'ס בלאג פון דעם טעלעפאן? מ'קען נישט ארויפגיין דערויף. איינער האט יעצט געקויפט א טעלעפאן מאושר, קען מיך נישט הערן, ער פלעגט מיך הערן שעות ארוכות, האט ער געמוזט קויפן פאר נאך פערציג שקל א נישט מאושר פאון. כ'מיין, וואס מיינען דאס די רבנים, אז אונז זעמיר טאקע שוין אזאלעכע בהמות, אונז זעמיר דאך אויכעט אויפגעוואקסן אין סענדז סטריט, אונז קען מיר די אלע שייגעץ שטיק. די גאנצע מטרה פון סיטי פיעלד וואס איז געווען די גאנצע זאך איז געווען זיי האבן געוואלט אז דער עולם זאל נישט האבן די אייגענע בלאגס און די אייגענע אנאליסיס וואס יעדער זאגט דארט אריין יעדער שרייבט אריין זיין קאמענט דאס האבן זיי נישט געוואלט אז זיי האבן געוואוסט דאס ברענגט זיי אראפ אונז ווייסט מען פונקטליך וואס יעדער רב האלט און אונז ווייסט מען וויפיל חזירים ער האט שוין געלאזט אז מען זאל נישט פרעסן טשארדזשעס. דאס ווייסט מען היינט אלעס. שטעלט זיך אויף אזא נאוואמינסקער רעבע, אויסגעפאמפט געלט פון כלל ישראל, געבויט א גרויסע ישיבה, און זאגט אז חזירים זאלן אנהאלטן, סאו וואס האב איך פון זיין גאנצע תורה? ווען ס'איז געווען יעצט די אגודת קאנווענשן האט ער גערעדט, האט ער געהאלטן פאר וויכטיג ארויפצולייגן אז די בלאגס ברענגען אראפ דעם גאנצן כח התורה מיט כח היהדות, און איך וויל ארויפלייגן יעדער זאל עס קענען הערן ווי ער זאגט עס, און איך וויל מסביר זיין פארן עולם אז ס'איז שקר. דאס יהדות איז אראפגעברענגט געווארן דורך רבנים חזירים נואפים. דאס יהדות איז געווארן אראפגעברענגט דורך אגודת ישראל וואס זיי האבן דורכגעלאזט די אלע משכב זכור פראגרעמס ווייל זיי האבן באקומען אפאר טאלער. די יהדות החרדית איז אראפגעברענגט געווארן דורך די רבנים וואס זיי האבן מתיר געווען גילוי עריות, שפיכות דמים, און עבודה זרה. זיי באקומען די געלטער פאר די קינדער, און די קינדער טארן נישט זאגן אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט. דא הערטס אויס דעם נאוואמינסקער רעדן.

מענדל האט געפרעגט א שאלה. פערהעפס עדינג א פיו ווארדס צו די שאלה. שטייט דאך אז מען דארף קוקן גוט אויף א איד. הוי דן את האדם לכף זכות. און די גמרא לערנט עס אויס פון בצדק תשפט עמיתך. מען דארף קוקן גוט. דארף מלמד זכות זיין. דאס איז דאך דער דין. אויב דאס איז דער דין, וואס איז לפנים משורת הדין? האט ער געפרעגט. אויב דאס איז דער דין, וואס איז לפנים משורת הדין? האט מענדל געענטפערט, ווער זאגט אז מען דארף קוקן? א פראפאונד סטעיטמענט. אוודאי דארף מען קוקן גוט אויף א איד, ווער זאגט אז מען דארף קוקן?

אבאוט אפיניאנעיטינג אן וואטעווער גאוס אן אין די דזשואיש ווארלד אין די תורה ווארלד עספעשעלי, און ווערי אפען עז א רעזאלט אוו דעט קורס אוו טעקנאלאדזשי קאלד די בלאגס, ענגעידזש אין סיניסיזם און זלזול תלמידי חכמים און דאונרייט חוצפה. דער קאצקער רבי האט געזאגט, א איד דארף פון זיך נישט ארויסצוקוקן און אין יענעם נישט אריינצוקוקן.

ער האט פונקט אזא ווארט ווי איך, די חילוק איז נאר ער האט וואו צו דאווענען ווייל ער רעדט נישט וואס מען דארף נישט, ווען ער זאל רעדן איין ווארט האט ער אויך נישט וואו צו דאווענען, נאר ער רעדט זיך איין ער איז דיין, ער איז אזוי דיין פונקט ווי איך. עניוועי, איז ער צוגעגאנגען צו אים אין כולל, א אינגערמאן איז צוגעגאנגען צו אים אין כולל מיט נאך אפאר אינגעלייט און ער האט זיי געפרעגט היתכן מען נעמט דעם פראגרעם פון פרי קעי, מען טאר דאך נישט רעדן פונעם אייבערשטן? און נישט נאר דאס, ווען מען טאר נישט רעדן פון אייבערשטן איז שוין איין צרה, די צרה נאך גרעסער. מען מוז רעדן אז ס'איז דא צוויי שיטות אין בריאת העולם. דו ווייסט וואס'ער א מרידה בכבוד שמים דאס איז? דו ווייסט וואס'ער א באליידיגונג דאס איז פארן הייליגן באשעפער? אז כלל ישראל זאל גיין אויף אזאלעכע דרכים, זאל לערנען דאס פאר תינוקות של בית רבן, וואס דער אייבערשטער קוקט אויף זיי ארויס, דאס איז זיין גאנצער חיות אין די וועלט. זיי זענען די אראיבן? האבן אלע פאפא כולל אינגעלייט צוריק געשריגן, נע ס'איז נישט אמת, דאס האבן סתם גערעדט, ווייסט דאך, דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג, זיי קומען דאך פון פאפא, זיי האבן אויך געהאט דעם אונגערישן וועג, ווייל טאמער זענען זיי געווען אונגערישע בהמות זענען נאך געפארן דער ויגד יעקב און דער ויחי יוסף, זענען נאך געפארן אביסל אויף גאליציע, אויף בעלז, און דארט האבן זיי זיך אויסגעלערנט אין בעלז. אזוי ווי דער מונקאטשער רב זאגט יהא הולך לבעלז ויותר הנדר, יהא הולך לבעלז וועט ער קענען מאכן משכב זכר, דער האט שווארצע לייט, פארשטייסט? די האבן אלעס, די האבן פון אלע וועלטן. עניוועי, זאגן זיי ס'איז שקר די גאנצע מעשה, ס'איז נישט אמת, ס'איז ליגנט. שוין. זאגט זיי יענער, פיין. ער איז גראד געגאנגען. צו די קאפי סענטער אין בארא פארק און האט ארויס גענומען די אלע בויגן, ער האט אלע פונקטליך וויאזוי מען מישט עס אויף, אויפן אינטערנעט און ער דרוקט עס ארויס און ער קומט אריין אין פאפא כולל און ער טיילט עס פאר יעדן אינגערמאן האט ער אפגעלייגט איינס צוויי דריי פיר זיי האבן אים געגעבן אזאלעכע מכות זיי האבן אים ארויס געשטופט פון כולל זיי האבן אים אנגעגאסן מיט וואסער און די סטעפס זענען געווארן נאס און ער האט זיך אראפגעגליטשט אלע סטעפס און שיער געהארגעט געווארן. ער איז אראפגעקומען אונטן, האט ער גענומען זיין סעלפאון און ער האט געקאלט די פאליס, עס איז געקומען איינער שנעל פון פאפא צו לויפן אז חלילה זאל נישט פרעסן טשארדזשעס מיט אים פארגיטיגן מיט אים פארגיטיגן. און די בהמה האט זיך דאך געלאזט ווייל קודם כל קען זיין ער האט געמיינט מען האט געמיינט פארגיטיגן מיט אים געבן אפאר מיליאן מיליאן דאלער, נעה. פארגיטיגן מיינט אז מען האט דיר געגעבן א פארפוילטע באנענע מיט סאוער קריעם, און נאכדעם האט ער זיך געזאגט ער האט מורא פאר מעדזשיק ווארד, שידוכים, גראדע איז זיין טאכטער יעצט א כלה, איך ווייס נישט וואס ער האט שוין מורא פאר שידוכים, נאר זעט אויס אז עס וועט שוין בלייבן אזא פחד אויף אייביג, לדורות. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. האט ער נישט געפרעסט טשארדזשעס, אבער דאס איז דאך שוין נישט קיין חילוק, יא געפרעסט טשארדזשעס צו נישט, איך האב געהאלטן גראדע ער זאל יא פרעסן טשארדזשעס, ווייל ווען מען פרעסט טשארדזשעס, וואלט ער מסביר געווען פארוואס מ'האט אים אראפגעווארפן, וואלט עס געווען אין אלע צייטונגען אז ס'איז דא מענטשן וואס זענען מוחה. אונז האלט מיר נאכנישט אז אונזערע קינדער זאלן לערנען דע טיערי אוו עוואלושען אז מענטשן זענען געקומען פון מאנקיס. מען דערציילט א טאטע פרעגט זיין זון אמאל, א גוי פרעגט זיין זון, סאן, וואט אר יו לערנינג אין סקול? זאגט ער, וועל וויר לערנינג דע טיערי אוו עוואלושען.

שטופט מען אים אראפ, ס'טייטש עס איז געקומען א פונקט וואו מען קען שוין נישט רעדן פונעם אייבערשטן, מען קען שוין נישט רעדן פון אמונה אין גאנץ וויליאמסבורג, איז דאך שוין אין רוסלאנד בעסער, דארט לאזט מען דאך כאטש רעדן, דא טאר מען שוין נישט רעדן. רבותי ס'גייט קומען א צייט ווען איינער וועט רעדן פון אייבערשטן וועט מען אים נאכלויפן אין די גאס ער איז א משוגענער, און אז איינער וועט אנהייבן צו רעדן פון תורה און וואס מען טאר נישט טון און מען טוט יא, און ער וועט איבערווייזן אז ס'טויג נישט, וועט מען אים אראפווארפן אלע סטעפס. דאס האמיר זיך דערלעבט. דאס קומט אלץ פון די טרייפענע געלטער, דאס קומט אלץ פון די מאכלות אסורות, דאס קומט אלץ פון די געלטער וואס אגודה האט אונז געגעבן, דאס קומט פון די פֿינף און צוואַנציק מיליאן דאלער וואס מ'האט באקומען, האבן מיר געשטימט פאר די גיי לאו אז ס'זאל יא זיין גיי אין אמעריקע, און עטס האלטס אז דאס קען ברענגען קדושה וטהרה פאר יונגלעך און פאר בחורים און פאר מיידלעך? וועל איף יו טינק דעט וועי, טינק עגעין. אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל האט געהאלטן מ'טאר נישט נעמען קיין געלט פון די מדינה, און מ'טאר נישט נעמען די אלע געלטער זיכער נישט, יעצט כ'וועל דיר זאגן הגע עצמך, לאמיר זיך אליינס צו צעלייגן די זאך. געלט צו נעמען פון די מדינה האט זיך אנגעהויבן דעמאלטס ווייל מען פלעגט אוועק כאפן די קינדער, די אצ"ל, די מפא"י, יעדער האט געגעבן געלט, האט מען נישט געוואלט האבן קיין שייכות מיט די מיני געלטער. היינט, איך גיי נישט זאגן אז מען מעג נעמען, ווייל איך בין א סאטמארער תלמיד, אבער היינט דער איסור פון נעמען געלט פון די מדינה איז נישט אזוי געפערליך, ווייל סוף כל סוף ס'איז א גאווערמענט, יעדער צאלט פופציג פראצענט טעקס פון יעדן טשעק וואס ער פארדינט, פאר דעם געט מען עדיוקעישן און סקולינג, איז אז מ'נעמט עס, העי. און דער רבי האט געהאלטן אז מ'טאר נישט, אבער איך קען הערן די הערה וואס זיי האלטן אז מ'מעג, איך קען עס הערן, אבער נעמען געלט, פֿינף און צוואַנציק מיליאן דאלער, ווייל איך גיי וואוטן אלס א איד און זאגן משכב זכור מעג מען, ס'איז מותר און ס'איז עטיקל. דאס איז אסאך אן ארגערער געלט, אויף דעם איז אפילו נישט דא קיין מחלוקת אז מ'טאר עס נישט נעמען, נאר וואס? מ'האט עס גענומען עניוועי! אגודת ישראל, סאטמאר, מ'האט געהאלטן א באנק אפן זונטאג ווייל מ'האט נישט געגלייבט אז אגודה און סאטמאר וועט וועלן פראו, מ'האט געהאלטן זיי נעמען געלט און זיי פאפן אויס, מ'האט געזאגט מ'וועט ענק געבן דאס געלט נאך די וואוטס, נו האט מען דאך געזאגט די וואוטס איז דאך זונטאג האט מען געזאגט מ'וועט האלטן אפן די באנק זונטאג, מ'וועט ענק ברענגען דעם באנק טשעק. יעצט איך זאג נאכאמאל מ'זאל פארשטיין, איך מיין נישט צו זאגן אז מ'מעג נעמען געלט פון די מדינה, אונזער רבי האט געהאלטן מ'טאר נישט, נאר יענץ געלט איז נישט אזוי מניוואליש און אזוי אסור אזוי ווי דאס געלט וואס אונז נעמער ווען אונז וואוטמער פאר די געי מערידזש און אונז וואוטמער פאר די אלע חוקי תועבה און דאס איז וואס אונז מוז מיר זיך אנהייבן צו בארעכענען.

אנבעליוועבל! און דאס געלט נוצן מיר אונז פאר אונזער חינוך, פאר וועם? נישט פאר אלטע אידן אין מושב זקנים, ניין! פאר די יונגע קינדערלעך תינוקות של בית רבן, וואס דאס איז די צוקונפט פון כלל ישראל! אזוי נידריג זעמער אונז היינט! און אגודת ישראל האט א פראבלעם! פארשטייסט? נאוואמינסקער רבי טוט זיך אן דעם גרויסן ספאדיק, און ער זעהט אויס אזוי ווי משה רבינו אליינס להבדל ימח שמו וזכרו פון דעם נאוואמינסקער רבי'ן, און יעדער הערט אים אויס מיט דורשט זיינע ווערטער און ער זאגט דער פראבלעם אינעם דור איז ווייל יעדער האט א מיינונג, דו פערד דו, ווער דיין מיינונג איז א מיינונג. ס'איז נאך א מזל פון הימל אז יעדער האט א מיינונג. ישעי' הנביא לא נתקררה דעתו ביז מ'האט געזאגט וירהבו הנער בזקן. דער יונגער וועט שפייען דעם זקן אין פנים נאוואמינסקער רבי, ווען איך וואלט דארט געווען וואלט איך דיר געשפיגן אין פנים, כאטש איך בין אסאך יארן יונגער פון דיר. דו ביסט א לאולייף דו מיט אלע רבנים. ס'איז א רב א נואף, א בעל מקובל אין ארץ ישראל א נואף. חלבן א נואף, לייזער בערלאנד א נואף, רב פרוינדעל א נואף פון די גרעסטע ביי די אר סי עי געווען, און זיי קומען יעצט ארויס אז שוין צוואנציג יאר צוריק האט מען קאמפלעינט אויף אים אז ער טאטשט פרויען און ער טוט מיט פרויען וואס מ'טאר נישט, און מיט די גיורות, און עד כדי כך ס'איז איינער א. פעזענסקי האט זיך אפגעלאזט אינגאנצן פון די גיורות און ער זאגט ער זעהט נישט איין כשר'ע גיור וואס איז געווען אין אמעריקע. אונז האמיר געהאט די לעצטע צוויי יאר פיר רבנים וואס האבן געגעבן געמאכט גיורות'ן, איינער געווען דער גרעסטער אין די גאנצע וועלט, און שטעל דיר פאר ער איז נכשל געווארן, ער האט געוואוינט מיט די גיורות'ן, געטראפן א שיינע בלאנדע אזא פון מיין שטאט פון טעקסעס האט ער געטראפן א גיורת. האט ער איר געאפערט צו גיין אין בעט מיט איר, זאגט זי, כ'פארשטיי נישט. איך זאל גיין מיט דיר אין בעט? דאס האט דאך דער גלח מיט מיר געטון, איך וויל דאך ווערן א איד ווייל איך וויל זיין הייליג. און זי איז געפארן אויף ארץ ישראל. יעצט געדענקטס אלע די מעשה, מ'האט דיסקוואליפייד דעם רב, מ'האט דיסקוואליפייד אלע זיינע גירות. היינט גייט מען אויף אן אנדערן וועג. די רבנות זאגט, אויב די ארטאדאקסישע רבנים זענען אזאלכע חזירים, גייען מיר אונז מאכן רעפארם רבנים זאלן אויכעט קענען מאכן גיור. קודם כל אז די ארטאדאקסישע ענדזשויען זיך זאלן זיך די רעפארם אויך ענדזשויען. און ווען נישט וואס ביסטו שוין א מער פון מיר שרייען זיי וואס איז דער ארטאדאקס מער פונעם רעפארם. ר' משה פיינשטיין אייניקל. פון מאנסי האט מען אים אויך געכאפט ער האט געהאט צוטוהן מיט אשת איש הרב טענדלער עניוועי סאו יעצט כדי מען זאל קענען איינשטילן דעם בזיון און דעם חילול השם איז ארויפגעקומען נאוואמינסקער רבי מיט א מוראדיגע חכמה חכמת יוון בן המדתא האגגי מ'עט צומאכן אלע האטליינס, מ'עט צומאכן אלע בלאגס, אונז טאר מען נישט האבן קיין מיינונג, אונז מעג מען נאר צוקוקן וואס דא גייט פאר. אין גיטין איז געווען יעדע רב האט געגעבן א גט מעושה, מען האט געהארגעט און געשלאגן די אינגעלייט אז זיי זאלן געבן גיטין, און זיי זאגן מען האט זיי געגעבן שאק, זיי האבן נישט געוויסט וואס זיי טוהן בשעת'ן געבן גט, זיי געדענקען עס אפילו נישט, און אונז זאל מען נישט האבן קיין מיינונג. איך וויל דיר זאגן עפעס, נאוואמינסקער רבי האט זיך צוגעפירט כלל ישראל אתם המיסם את עם השם, אלעס וואס אונז קעמער כאטש טוהן איז כאטש ארויסשרייען, רבונו של עולם, אונז זעמער פריזנערס ביי פרעה און ביי די רבנים. דאס איז אלעס וואס אונז קעמער טון. און דער קול איז דאס אויף דעם איז געזאגט וואס מזאגט ראש השנה ובשופר גדול יתקע, א גרויסער שופר משריימער, אבער וקול דממה דקה ישמע מהערט אונז נישט. און נאוואמינסקער רבי האט געהאט אפאר טויזנט אידן האבן אים געהערט, אונז האמיר נישט ווער סהערט אונז, אבער ומלאכים יחפזון. מען מאכט אז די מלאכים אין הימל כאפן א ציטער, ס'איז דא אידן אויף די וועלט וואס זיי לאזן זיך נישט פאר געלט, און איינער וועט זיך טראכטן אז מען זאגט נישט צו קיין געלט, מען האט מיר אויך געאפערט געלט, מען האט מיר געאפערט א דירה וואס דאס קאסט פֿינף זעקס הונדערט טויזנט דאלער אין וויליאמסבורג, איך זאל צומאכן דעם האטליין, איך זאל נישט פארציילן. אז ס'איז דא אזויפיל חילול שבת מיט די זאלן וואס מ'מאכט חתונה, מ'האט מיר אויך געאפערט, אבער אונז קען מיר עס זיך באגיין, אונז ווייסט מען, אונז מוז מען טון דעם אייבערשטנ'ס רצון. הרב שלמה אהרן קעלנער האט געקענט נעמען געלט, איך ווייס מ'האט אים געאפערט, די לעצטע סכום מ'האט אים געאפערט איז א מיליאן דאלער, ער האט געזאגט איך ברויך נישט, און ער איז מיר נישט שולדיג, ער זאגט כ'האב קיינמאל מיט ברוך מרדכי'ן נישט געמאכט קיין ביזנעס, און נישט מיט זיינע קינדער, זיי זענען מיר נישט שולדיג גארנישט, איז למעשה איז געשען אזוי. איך האב געזאגט אפאר וואכן צוריק הרב שלמה'ן איך האב געבעטן זאלסט סוען דעם פארווערטס דער פארווערטס איז דער בורג'ער איך ווייס נישט א שומר שבת אפילו דארפסט אים נישט רופן צו קיין בית דין איך מיין אז ס'האט א היתר איך ווייס נישט דארפסט פרעגן פרעגסט דאך יעדע זאך ס'האט דאך געפרעגט הרב חיים פלאר דער פלאר ליגער סא פרעג אים יעצט אויכעט. חלילה זאלסט עס דורכלאזן, ער האט גענומען ברוך מרדכי שייגעץ שטיק טעיפס וואס ער האט צוזאמגעשטעלט, און צוזאמגעלייגט אזוי ווי ביי מיר, זיי האבן גענומען טעיפס פון מיר און זיי האבן צוזאמגעשטעלט און געמאכט א טשאלנט און א קוגל פון מיינע טעיפס, און נאכדעם געלאפן צו די רבנים זאגן ער רעדט מיר נבלות! רעדט מיר נבלות? דאך יעדער האט צוזאמגעלייגטן טעיפס, און אפילו ווען ס'איז צוזאמגעלייגט איז עס אויך נישט קיין מנוולות, ווייל אויב ס'איז מנוולות איז ואת זכר לא תשכב משכבי אשה אויך מנוולות, און ווי טיילט זיך עס אפ? ס'איז גארנישט קיין מנוולות, מ'דארף לערנען יעדעס מיידל אז. זי זאל וואטשן, זי איז א לייוו ווייער, זי איז א נדה דאורייתא, פון ווען זי קריגט איר וסת, זי טאר נישט האגן קיינעם און נישט קישן קיינעם, און מען דארף לערנען יעדן אינגערמאן, דיין ווייב זיצט אין קאנטרי אליינס זינדיגט זי, און דו זיצט אין קאנטרי, דו זינדיגסט אויכעט, יעדער טרעפט זיך פת בסלו, ס'איז זייער זייער גרינג צו טרעפן, ס'איז עט מינימום קאסט, עניוועי. איז זיי גייען מנוולות מנוולות. האב איך געזאגט דעם שלמה'ן פרעג דעם פלאר דעם פלאר ליגער צו וואס ער ער מוז דאך נעמען א שטעלונג צו מען מעג אים רופן אין קאורט סוען סיוויל בורג'ער. דער פארווערטס וואס האט אלץ צאמגערעדט אויפן דברי יואל כל דבר אסור האט אלץ געמאכט א חוכא ואטלולא פון גאנץ סאטמאר ער האט אלץ גערעדט על השם ועל משיחו ביי אים זענען געגאנגען די לעבאוויטשעס און זיי האבן אויסגעפיקט אז ער זיי מען אים נוצן פאר קארעספאנדענט, און דער בורג'ער, ער הייסט בורגער נאר איז ער פון ענגלאנד, פלעגט ער מיך אלץ צו קאלן, העי רבי ראזענבערג איי וואנע טאלק טו יו, האב טאלק טו זיך, ליסן דו האסט מיט מיר נישט וואס צו רעדן ווייל אונז זעמער נישט אויפן זעלבן וועיוולענט, דו ביסט קאנווינסט אז דו וועסט נעמען געלט פון ברוך מרדכי'ן און וועסט שטערן די מלחמה קעגן פעדאפיילס, עסטו ערגעץ אנקומען, און איך בין קאנווינסט אז דו טוסט א פארברעך פאר אפאר טאלער. און אזוי האט ער מיך געקאלט עטליכע מאל. איך האב אבער אויך געוואוסט אז די לעבאוויטשער זענען שקצים. מסתמא האבן זיי אים געזאגט זאלסט פרעגן אים אזוי און ער וועט ענטפערן אזוי און דאס נאכדעם צוזאמשטעלן אזוי ווי זיי האבן צוזאמגעשטעלט גאנצעטע טעיפס. סאו די אלע טעיפס זענען געווען פאלסיפייד טעיפס? ס'איז גענוג א שעים אז מ'האט זיי נישט איינגעזעצט פאר דעם אלעמען. און איך האב אים געזאגט מ'ארבעט אז מ'זאל זיי איינזעצן. נאר איך וויל נישט רעדן צופיל. איז למעשה האב איך געזאגט קודם כל סא דעם. פארווערטס, ער האט נישט געטארט טוהן וואס ער האט געטוהן, ער האט דיך באשמוצט איבער די גאנצע וועלט. עניוועי, יעצט האט אים ר' שלמה אהרן געסאוט, ברוך השם איך האב הנאה, יעצט איז מוז איך נישט אויסלאזן דאס, מיט גרויס געלט. אמאל האט די פריים מיניסטער פון ארץ ישראל געסאוט דעם טיימס, ער האט אים געסאוט פאר צוויי הונדערט מיליאן דאלער ווייל ער האט געשריבן עפעס אז די פריים מיניסטער האט געטוהן עפעס א זאך פרא איזריעל ענטי אראב, און ער האט איבערגעוויזן אז ס'איז נישט אמת. דער סוף איז געווען אז זיי האבן אים געגעבן אן אפאלעדזשי און ער האט באקומען א דאלער, דאס איז סימבאליק אז ער האט געווינען. ממילא וואטשט זיך די טיימס, זיי האבן געזאגט מ'האט מענטשן וואס גייען אין ציבור קען זיין אז אלעס איז נישט געווען אמת, און ער איז ארויס א געווינער. סאו דא גייט אויך זיין די זעלבע, דא מוז ארויסקומען דער אמת. ווייל מען האלט נאך ווען אריינזעצן נאך אפאר מענטשן אויכעט, און ער. זלמן און בערל אשכנזי וואקן אויך נאך נישט אזוי הארט בעפ. זיי האבן נאך אויכעט זייערע, ס'גייט נאך קומען. סאו עניוועי. איז ברוך השם אז ס'רוקט זיך פאראויס. וואס דאס ווייזט איז אז דער אלטער סאטמארער אזיאטישער מארמאראשער וועג ארבעט נישט. מען האט גענומען עפעס איינעם TOT, לעווין, מיט זיינע לגיונות, ס'האט נישט געארבעט. פארקערט זיי גייען יעצט האבן צרות פאר דעם אלעמען. און די לעבעוויטשעס האבן גענומען א צייטונג, באצאלט גרויס געלט מען זאל אריינשרייבן אלעס שלעכטס, ס'האט נישט געארבעט. אין דעם לאוסוט שטייט אויך. שמעון ברוך טויב, הערצקל טויב, שטייט דארטן נחום ראזענבערג, ער האט געוואלט, ער איז געקומען צו מיר, און זאל איך נעמען געלט, יא, זאל איך נעמען, דו אפגעריסענער שייגעץ, דו, זאל דיר בלוטן פון די נאז ביז ס'וועט נישט בלייבן א טראפ בלוט אין דיר, דו שייגעץ, דו, מיך האסטו געוואלט טאפלען ווייל די לעבעוויטשעס האבן דיר עפעס צוגעזאגט? וואט א שעים! זיי זענען געקומען צו איינעם פון מיין קרוב משפחה, זיי האבן געזאגט פארקויף אויס דיין טאטן און כ'וועל דיר געבן געבן, מיין קרוב משפחה האט געזאגט קודם לייג אראפ אויפן טיש לאמיר זען וואס דו גייסט געבן, דאס האט ער זיך נישט צוגעכאפט, אזוי האבן זיי צוגעזאגט פאר דעם TOT לעווין, אזוי האבן זיי צוגעזאגט פאר שרולי רובינשטיין, פאר זיין טאטן. איך בין זיכער אז קיינער האט נאך נישט דאס געלט. עס זענען שרוד חברה וואס האבן גענומען גוטע לויערס, די לויערס האבן געמאכט די געלט, דאס יא. און דאס איז געווען די סיסטעם וויאזוי מען האט געטון אין אלטן סאטמאר אזיאטישן מארמאראש און דאס אפילו ביים רעבן זכרונו לברכה איז אויך דאס געווען דער סיסטעם, מ'איז אריין צום רעבן מ'האט באגראבן, מיר האט אמאל געזאגט שאפראנער רב. ער איז געווען אזא וואוילער איד, ער האט אויסגעזאגט, ווען מען האט געהאט א קשיא אויף די גמרא פלעגט ער זיין גרייט אויסצוזאגן, ער איז ער איז געווען, ער איז געזעסן אין די ישיבה, נאר נאך מער פון דעם, זיין הייליגקייט, זיין איידלקייט, די צורה וואס מען האט אנגעקוקט, ער איז געזעסן דארט אויבן אן אין סענדז סטריט, עס האט אריינגעגעבן חשק צו לערנען, צו דאווענען, צו קדושה. א דורכגעווייקטער איד דער שאפראנער רב, אים האט אויך דער אייבערשטער געשטראפט מיט א שאפראנער שייגעץ אן איידעם, באט ס'איז נישט וויכטיג. ר'האט מיר אמאל געזאגט, איך האב דאך געדאוונט אין שאפראן אלס יונגער, דער היינטיגער שאפראנער שייגעץ דער קענט דאך מיך אלס יונגער, ווייסט וואס דער האט זיך אנגעטשעפעט? נאר זאליק, זיין מחותן, האט אים געזאגט, ליסן, מ'גייט מאכן א דזשאב.

זיין ספר תורת הלב האט ער די אלע בחינות אזוי ווי פון של"ה הקדוש געבויעט, ס'איז מורא'דיג. האט ער געזאגט אמאל, איך בין יעדן מוחל ווער ס'האט מיר עפעס געטון שלעכט, אבער דער וואס האט צוזאמגערעדט אויף פאר'ן רעבן שלעכטס אויף מיר, דעם בין איך נישט מוחל. כ'האב דאך געהאט א גוטן ידיד דעם רעבן, וואס זיך גייען זיי מיך באגראבן דארט? סאו דאס איז דער סיסטעם, מען כאפט אן, מען באגראבט יענעם, וואס האט דיר יענער געטון שלעכטס? און בכלל איז נישט צו פארשטיין. שטייט דארטן ביי דעם לאוסוט זעה איך אז זיי האבן גע'אימ'ט, זיי האבן געטארגעט מיך אויך, און שלמה אהרן האט מיר געזאגט אפאר מאל זיי טארגעטן דיך, האב איך אבער איך וויל אבער פארשטיין איין זאך, איך בין דאך נישט אינוואלווד געווען, איך האב דאך זיך זיי נישט איינגעזעצט, וואס האבן זיי געוואלט פון מיר? איך מיין אפשר זאלן זיי טארגעטן סי בי עס מיט דעם ניו יארק טיימס אויך, זיי האבן ריפארטעד וואס ס'גייט פאר. דאס איז דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג, און דאס זענען די בני לעבאוויטש, יעצט וועסטו פארשטיין. אז דארטן ווי ס'איז דא יסומים איז עס א טראגעדיע, זיי זענען וואלנערעבל, דא האסטו די גאנצע בני לעבאוויטש אלע, אפילו דער פרומער וואס האט שוין געשריבן דעם רבינ'ס תורות, פון זיין שאפ איז ארויסגעגאנגען דער וועראבאוטס פון נחום ראזענבערג, סאו בקיצור האסט געטראפן וועראבאוטס, ער האט געשריבן אז איך גיי דא מיט אזוינע און דארט מיט אזוינע, ער האט אויסגערעכנט אלע שטעט, פיין זייער גוט. די באדעם ליין, האט עס עפעס צו טון מיט דיין טאטן טאטשן בחורים? פינף זעקס זיבן אכט טויזענט קינדער וואס דיין טאטע האט מטמא געווען, ער האט מטמא געווען מ'קען זאגן צוואנציג פראצענט פון כלל ישראל פון בארא פארק, האט עס עפעס מיט דעם צו טון? נאר דאס איז דער סיסטעם, אה די, ניין די, ניין די, ניין די, ניין די. נו, ברוך השם, אבי ברוך מרדכי האט באקומען זיינס וואס ער האט געדארפט באקומען, און זיינע קינדער, האבן באקומען די בושות וואס ס'קומט זיך זיי, און דאס בלייבט חקוק לדורי דורות, און למעשה זענען זיי נאכנישט פערטיג. כ'האב ענק געזאגט, איך קען ענק נישט אלעס פארציילן, נאר ס'איז דא גרויסע ערנסטע מוומענטס אז מ'זאל זיי אהערנעמען פאר ארויסטראגן די צוויי וויטנעסעס אויף ארץ ישראל, און ס'זענען נאך מיינערס. ס'איז גוט. האב באצאלט זעקס הונדערט פופציג טויזענט און אכט הונדערט טויזענט פארן צווייטן, עניוועי ס'פארט צוביסל, סאו עס ווינטשן מיר ר' שלמה אהרן זאלסט האבן גרויס הצלחה, און זעהט אויס אז דער אייבישטער האט נישט נאר געוואלט אז דו זאלסט מאכן א האלבן דזשאב, זאלסט ברוך מרדכי'ן איינזעצן ער זאל מוזן מודה זיין אכט מאל, נאר זעהט אויס אז דו דארפסט נאך טוהן אסאך גוטע זאכן אויכעט, און אפילו אראפברענגען דעם שייגעץ בורג'ער פונעם פארווערטס. און אפילו משה אבות המוסרים פרידמאן אים דארף מען נאך אויך אראפברענגען ווייל ער האט געפאלסיפייד א סטעיטמענט פאר א גרענד דזשורי וואס מען איז געקומען דערויף אז ער איז א ליגנער און נישט געקומען נאכדעם צו בעקן אפ זיין ליגנט. סאו דזשאסט ביקאוז טשארלס היינס האט ענק געדעקט און יעצט טאמפסאן, די פעדערל גאווערמענט דעקט ענק נישט. און וואטש און סי וואטס גאנא העפען. יעצט פארוואס בין איך אזוי ברוגז אויף שמעון ברוך ווייל איך זאג אזוי ווען מען זאגט אים צו הונדערט טויזענט דאלער ער זאל באגראבן נחום ראזענבערג האט ער אלע רעכטן ער דארף האבן הונדערט טויזענט דאלער אבער ער האט זיך געוואלט ארויסנעמען פון תפיסה וואס ער האט געוואלט נעמען פופציג אלפים, און אויף דעם חשבון גייט ער באגראבן אן אנדערן? דאס איז די גרעסטע רשעות וואס איז דא. ווילסט דיך סעיפגארדן אויף יענעמס בלוט? דאס טאר מען נישט טון. עניוועי, שמעון בראך דו ביסט היסטערי. האסט פארלוירן דאס הויז, האסט פארלוירן דיין ווייב, האסט פארלוירן די ערשטע ווייל דו האסט געטשיט אויף איר, האסט פארלוירן די צווייטע, כ'ווייס נישט פארוואס און ס'אינטערעסירט מיך נישט, האסט נעבעך דעם זון וואס מ'האט מאלעסטעט, ער דארף האבן העלפ. ביסט אן אויסגעשפילטער מענטש. איך קען דיר נאך זאגן וואס דיין שווער פלעגט אויף דיר זאגן, דער ערשטער שווער, דער רויטער הונט. יעצט לויט ווי איך ליין זעה איך אז די בלאג זאגן אז דער רבין עט צוריק גיין אין תפיסה ווייל ס'איז נישט קיין חילוק ווען די קריים איז געמאכט געווארן, אויב יעצט ווען ער איז אויף פראבעישאן איז גייט ער נאכאמאל אין דזשעיל, ס'האט געטוהן קריימס, דארף ער צוריק גיין. אזוי שרייבן פראפעשענעל לויערס. אויסער דעם שרייבן זיי נאך א זאך, וויבאלד ער האט דאך נאך די פראפערטיס אין זיין פאזעשען, און מען האט עס קאנפיסקעיטעד, האבן זיי דאך קאנפיסקעיטעד סטאלן פראפערטי. סאו, נעבעך אברומי איך האב אויף דיר גרויס רחמנות, ווייל רב אהרן געט נישט קיין פלייאינג הוט נישט פאר דיר, און נישט פאר דיין ווייב, און נישט פאר דיינע קינדער, ענד נאובאדי גיווס ע פלייאינג הוט אבאוט עניבאדי, זאלסט דיך דאס אויסלערנען וואנס ענד פאר אלל, האסט געהאט אפאר טאלער, דיין טאטע האט דיר איבערגעלאזט, האסטו געדארפט זיין יו קיפ איט קול, זיי נישט גאט'ס פארזארגער, ביסט ארויס פון תפיסה ביסטו נאך געלאפן טשעפען מיט די גאווערמענט אז ס'איז דארט נישט דא פעיר פאר פריזנערס, וויל דיך אויסלערנען וויאזוי אונזער גאווערמענט ארבעט, וויאזוי די רוסישע ארבעט ווייס איך אויכעט, אבער דאס איז דיר נישט וויכטיג. אונזער גאווערמענט ארבעט אז דו קענסט זאגן וואס דו ווילסט, באט ווען דו נעמסט דיך רעדן צו פיל הייבן זיי אן צו קוקן ווער דו ביסט, וואס דו ביסט, און זיי גייען דיך טאפלען אויף אזא מין וועג אז דו וועסט אפילו נישט כאפן אז זיי האבן דיך געטאפלט. פארשטייסט? אזוי ארבעט אונזער גאווערמענט. און ווילאנג דו גייסט דיך דאס נישט אויסלערנען וועסטו נישט גוט פארן. וואס האסטו געדארפט אינזין האבן פריזנערס? רובם ככולם זענען דאך גוים עניוועי. זאג מיר איינער פון די פריזנערס האט דיך אינזין געהאט ווען דו ביסט געזעסן דארט? וואס גייסטו אינזין האבן די גאנצע שטאט? האסט געוואלט ווערן גרויס בא דבר שנתגלה נעבעך, אזוי ארבעט דער סיסטעם, זיי לאזן דיך רעדן, זיי נעמען אויף דיין פראטאקאל און זיי הערן אויס וואס דו זאגסט, ס'אינטערעסירט זיי, און נאכדעם געבן זיי א זאג וועיט ע מינוט הו איז דיס גיי? ווי קען מען אים כאפן? ענד דעטס וואט דעי דיד טו יו, ענד נעקסט טיים וועסטו דיך אויסלערנען, ביסט ארויס, האסטו געדארפט אוועקוואקן. יעצט סאטמאר האט ארויס געגעבן צעטלעך מען זאל זאגן תהילים פארן ס'איז אזא חוצפה אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. בעסיקלי דו האסט דעקלערירט מלחמה מיט אלע רייטשעס פיפל און דו האסט זיך צוגעשטעלט מיט אלע חזירים און מיט אלע ראנג פיפל ווייל דאס איז דאך נישט דאס האט דאך שוין נישט מיט סעקשועל אביוז עס האט דאך צוטוהן סתם מיט זיין א קרימינעל און א קרוק און טרייען צו דיפיעטן די גאווערמענט סיסטעם.
יעצט אונז האמער דאך אלץ געלאכט פון די מדינה מיט די ראבאנוט און אונז לאכט מען נאך היינט, האבן זיי יעצט ארויסגעגעבן א צעטל אז טאמער דינגען זיי א זאל חתונה צו האבן איז מען זיי מחויב צו געבן כשר'ס אויפן העכסטן קוואליטי אפילו ווען די קאפל אליינס זענען נישט קיין שומרי תורה ומצוות, ווייל דאס וואס יענער טוט ביי זיך אינדערהיים דאס איז צווישן אים און צווישן באשעפער, און אז ער וויל האבן א כשר'ע זאל מוז מען עס אים צושטעלן. שטייסט וואס דא גייט פאר? מ'האט איינגעזעצט אין ארץ ישראל א טאטן מיט א מאמען, די טאטע פלעגט זינדיגן מיט די טעכטער, ער האט געמיינט אז דאס איז פאר אים, די טעכטער זענען זיינע, עניוועי, די מאמע האט נישט געלאזט מען זאל גיין צו די פאליס אפאר יאר, זי האט געזאגט אין אלע שטובער געשעהט די זעלבע, אזוי וואקסט מען אויף, ס'איז גארנישט, יעצט האט מען זיי איינגעזעצט סיי דעם טאטן און סיי די מאמע. כ'וויל נאכאמאל מעורר זיין רבותי אז דו האסט פראבלעמס, ניין וואן וואן. זאלסט נישט ווארטן, און זאלסט דיך זיכער נישט דערשרעקן פאר קיינעם, נישט פאר דיין טאטן און נישט פאר דיין מאמע. ניין וואן וואן. יעצט מיר גיין ווייטער, ס'איז דא דער גבאי צי דער שמש דארטן אין ביים פאיע צדיק, אין פאיע איז דא איינער ער הייסט מרדכי בוימהאפט, ער דאכט זיך מיר א ווינער אינגערמאן, עניוועי, איז ער האט געזאגט אז אזוי ווי איך רעד צאם אויפן פאיע רעבן גייט ער נישט אויסהערן גארנישט וואס איך האב צו זאגן און ער גייט לאזן יואלי צימערמאן זאל ווייטער קענען קומען אין פאיע מקווה דו פערד דו בהמה וועם טוסטו וויי דו טוסט מיר וויי צי דו טוסט וויי פאר אלע קינדער איך האף ער וועט כאפן דיין זון ער וועט אים אויך מאלעסטן א שיינעם טאג ציילט מיר איינער. ס'איז אן ערנסטער מענטש. זאגט ער ער האט געזען ווי ער ווייקט זיך דארט אין מקווה, די מינוט ער האט געזען ווי ער איז אריין געקומען ער איז שוין ארויס געגאנגען, דער ערנסטער מענטש איז ארויס, ער האט געזען יואל צימערמאן גייט אין מקווה, ער ווייסט דאך ער איז א חזיר, פינעף מינוט שפעטער קומט ארויס א בחור'ל, אנגע'חומל'ט, אינגאנצען נישט ביי זיך, ער האט אפילו נישט געבליבן ביים דאווענען ער איז אוועק געגאנגען דאווענען, זאגט ער מיר ער האט אויס געזען פונקט ווי צימערמאן וואלט געווען געטאטשט דעם בחור. נאר וואס, דו פארשטייסט גיי הייב אן, קיינער וויל דאך נישט זיין אויף די ספאטלייט, סאו פיין, בוימהאפט. דער אייבערשטער זאל העלפן ער זאל כאפן דיינע קינדער מיט דיינע אייניקלעך און זאלסט פון זיי זען אזויפיל נחת ווי יואל דייטש, דזשאו דעמאזשיאו, אזוינפיל וואס זיין טאטע האט פון אים געזען. דו שייגעץ דו ווייל איך זאג אז דער רב דיינער, דיין רב, איז א געי, ער איז א פעגעט, ער איז א פייגעלע, ער האט ליב זכרים האט ער מורא חתונה צו האבן מיט א נקבה. עניוועי, סגייט זיין די וואך פאר טובי' חוטא זונטאג מאנטאג מ'שפארט צו בעדפארד עוועניו. כ'האב אמאל געהערט פון ר' מאיר וועבער מ'האט אמאל נאכגעזאגט פונעם מלאך אז דער אותו האיש, שטייט אין די גמרא אז מ'איז אים דן מיט ש ס מיט צואה רותחת, זאגט ער, אין אמת'ן וואלט ער געוואלט ווען תשובה טון, ער וואלט געוואלט ארויסקריכן פון דעם געשעפט, ווייל יעדעס יאר נאכאמאל און נאכאמאל, האט ער געזאגט, אבער ער קומט אראפ אויף די וועלט, ער זעט מ'מאכט פון אים אזא גאנצע פאראדע מיט די ביימער און מיט די לעקטערס, אזוי אז דאס געבט אים כח ער זאל דווקא ווייטער נישט תשובה טון, אזוי האט ער נאכגעזאגט אמאל פונעם מלאך. די זעלבע דא אויכעט, דער טובי' חוטא איז אזא בעל עבירה, ער האט אונז אראפגעפירט אינגאנצן, ער האט געמאכט די עדה החרדית, מען זאגט ער איז מרא דארעא דישראל, יא דארעא, פון די ערד, די עדה איז טיף אין דר'ערד. ער האט עס אראפגעברענגט, ער האט נישט פארשטאנען אזוי ווי ר' משה'לע דער רשעות משה פלעגט זאגן די ירושלימדיגע האבן קרומע קעפ פלעגט ער, עניוועי. גייט אפשפארן בעדפארד עוועניו, ער האט דאס ביסל כבוד ער האט א גרויסן טולעפ און מ'שפארט אפ פארן בעדפארד עוועניו, לוינט זיך אים ווייטער צו טוהן די אלע עבירות? ווען ער זאל נישט האבן דעם כבוד וואלט ער זיך אויפגעשטעלט און געזאגט רבותי ס'אלעס נבילות וטריפות רבותי איך בין אויכעט אריינגעפאלן ווי א הונט צווישן דעי חברה. עניוועי, מ'האפט אז זיין דא קומען וועט זיין יהי בואי לשלום און לכי לשלום ער זאל זיך צוריקפארן אויף ארץ ישראל. עס איז דא יעצט א מורא'דיגע מעידזשער ברעיקטרו, דער יונגערמאן פון לעיקוואוד זאגט איך טאר נישט עסן נאר ברויט, האב איך אים געזאגט ברויט טאר איך אויך נישט, יעצט קוק אהער, ס'איז געווען דער נאדווארנער רבי אין בני ברק, ער האט גענומען עפעס גרויס געלט פון א מחלל שבת ראזענטאל, כ'ווייס ס'הייסט בית ראזענטאל אין בני ברק, מ'האט דעמאלטס מוחה געווען אבער ס'איז גארנישט, היינט קען יעדער טון וואס מ'וויל, מ'זאגט נאך פון קאלאשיצער רב אז פאר משיח העט קומען וועלן די גרויסע רביס גיין מיט פיאקערס מיט זונות און יעדער העט נאכשרייען קדוש, און פארטיג. עניוועי, איז ער געגאנגען און געבויט א שיינעם בנין, צו מיר איך זעה דעם, דאס האט אים געברענגט דער קליין, דער רב אין פראנקפורט אם מיין האט אים געברענגט דעם גביר, ער האט אים געגעבן מיליאנען, צו מיר איך זעה האט ער אים אריינגעשטעלט, איז געגאנגען דער נאדווארנער רבי האט אריינגעשטעלט דעם קליין, האט ער אים אריין געשטעלט אויף צו זיין דער רב אין פראנקפורט, עה ער קען אזוי זיין רב פונקט ווי איך ווייס א פורים רב, אזוי ווי טובי' חוטא קען זיין אין די עדה החרדית, עניוועי מען האט יעצט געכאפט, די גאווערמענט האט עס געכאפט נישט די רבנים האבן עס געכאפט אפילו, מען האט יעצט געכאפט אז די מצב איז שרעקליך, גאנץ לופטהאנזא האט באקומען נבילות וטריפות אלע יארן, אלע פליישן וואס די קומען פון דארטן זענען נבילה טרייף און זיי. שיקן אויף די גאנצע וועלט, אויף די מזרח אירופא, און ס'איז יעצט ארויסגעקומען געפערליך, און דער קליין איז אנטלאפן, ער איז אויס רב, בקיצור, און ס'איז א גרויסע פראבלעם, איך זאג ענק, רבותי, ממש מען שפייט דעם רבונו של עולם אין פנים, וואס ווען דער אייבערשטער וועט אונז צוריק שפייען דעמאלטס וועלן מיר אונז פילן זייער סארי, וויאזוי האט יענער אמורא געזאגט, ייתי משיח זאל קומען ולא איחמיניה, איך וויל אים אפילו נישט זען, ווייל איך ווייס עס וועט זיין גרויסע צרות. איך וואלט מיך זייער נישט געוואלט דא זיין ווען דער אייבישטער וועט צוריק שפייען, ס'וועט זיין זייער זייער אומאנגענעם. מען קען אנטרייפענען א גאנצע שטאט, קיינעם באדערט עס נישט, האלט אונטער דער נאמען פון א רב. ס'דא דא איינער וואס האט יעצט צוגע'גנב'עט פונעם עולם א גאנץ הויז, הע הע, גוט פאר דעם, יא יא, גוט פאר פאר דער גאלאנטער און און דער אנדערע שייגעץ דער דושינסקי, איך פארשטיי זיי זענען געווען די אפוטרופסים אויף די אלע דירות און דורך זיי איז עס דורכגעגאנגען און זיי האבן ארויפגעהייקט די פרייזן. גאנץ גזלנים אתה תרתי דרבנן. איך הער אז איצעלע פימפ פאנק, איצעלע פימפ, האט געשריבן גאר א בריוו פארן פאר די גאווערמענט אז גאר יענער איז גאר גערעכט און און סקומט זיך אים נאך פשוט נאך געלט. הע הע שפילטס ענק ארום רבותי. יו דזשאסט קיפ פלעיאינג געימס. עטס וועטס ענק שוין אליין בארעכענען ווי מיאוס מ'איז פארפארן. נאר דעמאלטס וועט שוין זיין נאו וועי בעק. טו קאם בעק, דעמאלטס וועט שוין זיין די געים איז אווער, בקיצור מ'האט זיך יעצט געכאפט און מ'האט ארויסגעליידיגט דארט איך ווייס דרייסיג פערציג צו פופציג אינגעלייט פון די הייזער וואס זיי האבן געגעבן דעפאזיט, אזוי זעט אויס יעדע אידישע זאך אנפארטשענעטלי, מ'קען נישט שאפן א נארמאלע זאך, א מענטש קויפט, ער באצאלט, האט ער נישט גע'גנב'עט גארנישט, וואס געסטו אים נישט וואס ער האט באצאלט פאר? פיין, יו וואנא ליוו דיס וועי, לעבט געזונטערהייט.